א גוטן ערב שבת קודש פרשת תולדות, ס'איז ראש חודש כסלו. יעדע ראש ישיבה עס קומט אריינצונעמען א בחור הייבט ער אים אן משוגע צו מאכן, דיין טאטע פארדינט נישט גענוג, ער שטוצט זיך די בארד, ער האט אן אינטערנעט, דו ביסט א רויטער, ח כ'קען מיט דיר נישט מאכן משכב זכור, איך עקל זיך פון דיר, אלע מיני זאכן תירוצים, ס'איז שוין ממש באו מים עד נפש, עניוועי, מ'האט גענומען אפאר תפילין און מ'האט עס אריינגעווארפן בטעות אין א. פלאץ וואו מ'טראגט אוועק טויזענטער טאנס גארביטש און יעדער איז זיך געגאנגען מוסר נפש זיין, מען נעמט אידישע קינדער וואס זיי זענען אויכעט תפילין פונעם אייבערשטן און קיינער טוט פאר זיי גארנישט, ממילא זאגט דער בעל שם הקדוש השם צילך דער אייבערשטער איז אזוי ווי דיין שאטן, אזוי דו פירסט דיך מיט יענעם פירט זיך דער אייבערשטער מיט דיר, יעצט דער אייבערשטער נעמט אוועק. זיין השגחה פרטית אויך פון אונז חס ושלום, ס'האלט שוין דארט, מ'האט גענומען דעם נחום ראזענבערג, מ'האט געמאכט פון אים ליצי ליצנות, ס'איז שקר אלעס, און שוין, און וואס איז יעצט געשען? איז געגאנגען איינער אין די גאס, א פרוי, אין די בעסטע געגנט אין בארא פארק, און ס'איז געקומען דארטן א חזר א מניוול, און ער האט איר געטאטשט במקום התורפה, און וואס איז געווען? זי האט געהאט גענוג סייעתא דשמיא און זי האט געהאט א טעלעפאן וואס האט א קעמערע און זי האט געכאפט א פיקטשער פון יענעם און יעצט איז עס שוין אין די פאליס ס'איז שוין אויף אלע אינטערנעטס אז די פאליס זוכט דעם און דעם מענטש. יעצט איך וויל פארשטיין לכאורה פארוואס זאל מען אונז איבערגעבן פאר די פאליס ס'איז דאך מסירה איך וויל וויסן וואס איז דער חילוק צו א מלמד רעיפט א בחור צו א מיידל צו א איש ציבור. געטאטשט א בחור אדער א מיידל, צו מען האט גענומען סתם א מיידל אין די גאס און מען האט זי געטאטשט, און בפרט נאך ער איז נישט קיין היימישער ווייל ער איז א ליטווישער אן א בארד. סאו איך וויל איינמאל פאר אלעמאל ווי שוד געט די פעקטס סטרעיט, ווען איז עס מסירה, ווען איז עס א מצוה פון וביערת הרע מקרבך, אויב א רב און א רבי און א שיינער איד טוט עס דעמאלטס איז אנדערש דער דין, לאמיר דורכשמועסן אלע פרטים, איך וויל אלעס קענען, איך וויל אלעס פארשטיין און אלעס וויסן, און דאס איז א מורא'דיגע לימוד. און א מוסר השכל אזוי ווי איך האב ענק געזאגט פאריגע וואך, ווען ס'זאל זיין נחום ראזענבערג'ס טלית און תפילין וואס וואלט פארלוירן געווארן, וואלט עס קיינער נישט געגאנגען זוכן, ווייל נחום ראזענבערג האט נישט קיין מצוה אים צו העלפן, פארקערט, ס'איז אפשר מורידין ולא מעלין. אבער אזוי ווי ס'איז א היימישער מענטש א לעקער פון זאליקאן, ווערט אנדערש דער דין, און דאס וואס עטס מוזטס ענק נעמען אין די הענט אריין, ווייל וויאזוי ס'גייט יעצט שיקט עטס ראנג מעסעדזשעס, און בסופו של דבר פארלירט עס די גאנצע וועליו און דעם תוך. יעצט למעשה, מען האט געטאטשט א פרוי במקום התורפה. אה, ס'איז נישט אמת, ס'איז שקר, ס'איז ליגענט. ווי זענען די אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמאראשער פערד זאלן אנהייבן מיט זייערע משוגענע זאכן? פארוואס טוען זיי דאס נישט? די תירוץ איז ווייל ס'איז איינער אן א בארד. נאר פאר דעם? אן א בארד? אה, אים מעג מען באגראבן. יו שוד אל בי עשעימד אוו יור סעלווס. און עטס זאלטס וויסן עטס באצאלטס א ביטערע פרייז ווייל דער אייבישטער זעהט אז מען נעמט זיך נישט אן פאר די קינדער, פאר זיינע אידישע קינדער, איז השם צילך, דער אייבישטער איז אזוי ווי דיין שטן, אז דו מאכסט מיט די הענט אזוי, מאכט דער שטן צוריק אזוי. דו לייגסט יעדן אוועק, דו לאזט נישט מען זאל קומען פאראויס, דו רופסט יענעם א מסור, זאגט דער אייבישטער קיין מסור מוקי בשוקא. דאס איז נאר צוגעלייגט זייער א וויכטיגע עמורדזשענסי אז מען כאפט שוין אן צוואנציג יעריגע מיידלעך, פרויען, אינמיטן די גאס אין בארא פארק. פארוואס? ווייל יעדער ווייסט א ליניענט קאמיוניטי, מען ווייסט פאר אפאר דאלער אדער פאר אביסל אפשרעקן יענעם קען מען טון וואס מען וויל. און דער אמת איז אויב ישראל האגער האט עס געמעגט טון און רבנים האבן עס געטון מיט זייערע טעכטער, נו וואס איז די פראבלעם אז א פרעמדער איד אן א בארד האט געטאטשט א פרוי פון ניין און צוואנציג יאר? יענער האט א תאווה צו א פרוי פון נײַן און צוואַנציק יאר, פונקט ווי ישראל האגער האט געהאט א תאווה צו א יולדת. ס'איז א שעים וואס דא גייט פאר אין די אידישע וועלט. אנבעליוועבל. ס'איז אויך דא נאך א שוידערליכע מעשה, א יונגערמאן פון איין און צוואַנציק יאר האט א קליין קינד, ס'הייסט ער איז א יונגער מענטש, האט א יונגע און א פריש געזונטע פרוי, איז ער געגאנגען און ער האט געטשעפעט, שוין יארן טשעפעט ער א קליין קינד, הי פעל אין לאוו, למעשה האט מען אים אויפגעפיקט, און מ'האט אים איינגעזעצט, און ער האט מודה געווען. מ'האט אים אבער נישט געהאט פארגעליינט די אלע זאכן וואס די פאליס זאגט פאר ער איז מודה, אז ער האט א רעכט נישט צו רעדן, נעם א לויער, און ער זיי האבן אים סתם נישט פארגעליינט. יעצט לייקנט ער די גאנצע מעשה, און די שאלה איז צו מ'טוט עס קענען אננעמען פאר עדות. פארוואס? ווייל מ'האט אים נישט פארגעליינט אלעס. אבער איך פארלאז מיך אויף די ציונים, זיי האבן גענוג שכל, זיי האבן חוקר זיין דאס קינד, זיי האבן דאך אים שוין חוקר געווען, אנישט פיקט מען אים נישט אויף, און עט די ענד אוו די דעי האבן זיי אים איינזעצן, נישט ווייל ער האט מודה געווען. עניוועי, אזוי זעהן מיר היינט אויס, און די רבנים האבן א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין, זאלן אלע גיין בארן קלאפן, זענען נישט ווערד גארנישט. שוין, יעצט זעמיר גיין ווייטער. ס'איז געווען יעצט א מעשה אין ברוקלין אין טווענטי וואן סיקסטי וואן וועסט פיפט סטריט וואס א בויפרענד האט געהארגעט זיין גוירלפרענדס קינד, פארשטייסט, ער דארף האבן א קינד צו פיטערן, הרג'עט ער אים אוועק און א גוטן טאג. יעצט האט מען זיך גענומען איבער די עי סי עס. דאס דאס איז שוין די צווייטע קעיס, פאר דריי וואכן צוריק איז אויך געווען א גוי זעניא פיקין וואס מען האט אים אויך געהארגעט, גראדע די קינד האט מען נאכנישט געהארגעט, מען האט אים געגעבן אזאלכע מכות אין קאפ אז ער איז. אין אינטענסיוו קעיר אין שפיטאל, אבער זעהט נישט אויס אז ער, היל פול טרו. סא יעצט האט זיך אנגעהויבן גאנץ אמעריקע וועקט זיך אויף אז ס'נישט ריכטיג אז א קינד זאל נעבעך דארפן דורכגיין אזאלעכע זאכן, און די עי סי עס טוט נישט מסתם גענוג, ס'האט זיך אנגעהויבן יעצט א גאנצע מעשה מיט די עי סי עס, סא אונז דארף מען אויכעט יעצט אריינגיין, מען דארף זאגן רבותי מען רעיפט ביי אונז קינדער, ענד נאובאדי גיווס ע פלייאינג הוט, מען גייט צו די. ארגענעזעישאן אוהל מיט אנדערע, און אזוי ווי בראנער זאגט, יחיאל בראנער, ער זאגט פארן דזשאדזש, ליסען, פייזער מאכט די פילן, איך גיי צו אוהל, איך בין א פעישענט, און וואס זאל איך טוהן ס'ארבעט נישט, קאל אפ פייזער, זאג זאל מאכן בעסערע פילן. נאכדעם איז אויך יעצט געווען אויפן עי טרעין האט מען געכאפט א ווידיאו ווי איינער רעיפט, אינעם טרעין רעיפט ער א פרוי און ער רעדט ער גייט פאר און אלעס איז ריקארדעד, חברה ווייסן דאך ס'איז ריקארדעד וואס טוען זיי דאס אינמיטן ווען יעדער זאל זעהן? אנבעליוועבל, אמעריקע האט זיך אויפצווועקן. יעצט אין ארץ ישראל, געדענקט איך האב ענק פארציילט רב אלישיב האט א אייניקל וואס האט גערעיפט זיינע קינדער און האט זיי געשלאגן, בקיצור מען האט געמאכט יעצט א דיעל אז מען געט אים נאר נײַן יאר תפיסה ווייל עס איז נישט געווען עטיקעל מען זאל ארויפשטעלן די קינדער ווייל די קינדער ווערן אינגאנצען ווי מען זאגט צומישט וועגן דעם, סאו אזוי זעהן מיר אויס מיט די רבנים און אזוי זעהן מיר אויס מיט די בעלי בתים. איך האב א קאזין ער ארבעט פאר חסד של אמת, ער שטייט אויף יעדן טאג פיהרע פארטאגס, שוין א מעשה פון מסתם די חתונה, און זאגט אויס גאנץ תהלים, נאכדעם דאווענט ער נאכדעם גייט ער אריין ארבעטן אין חסד של אמת און אלעס. ער ארבעט ביי די טייערס ביי די רעדער, אמאל איז וויזשניצער רבי אריינגעקומען האלב פינעף זעהט ער ווי ער שאקעלט זיך מיטן תהלים אזוי, אפאר וואכן שפעטער זעהט ער נאכאמאל גייט ער צו אים צו איז עפעס געשעהן ביי דיר אז דו קומסט זאגן פארטאגס תהלים זאגט ער ניין רבי איך טוה דאס שוין אזוי צוואנציג צו דרייסיג יאר רופט זיך אן רב מאטל קוק איך בין די רבי און ער איז די בעל הבית. ארויס. איר הערט וואס דא טוט זיך? רבותי, אונז זעמער די בעלי בתים, אונז האמיר נישט קיין השגה צו רעיפן אונזערע אייגענע טעכטער, ניין דאס האמיר נישט קיין השגה, ס'דא אסאך וואס האבן גערעיפט אלעס אבער עס איז נאר רבנים מיט רעבעס און אזאלעכע מענטשן, אנבעליוועבל. יא, דער עולם וועקט זיך אויף צוביסלעך. די וואך מאנטאג בין איך געווען אויסטריקענען א בור פון מי גשמים פאר א כלה מקווה אין פלעטבוש אין נײַנצן הונדערט פֿופֿציק איסט סעווענט סטריט, דאס האט צוטון מיט אחיעזר, איך האב עס געבויעט, געהערט. איך בין דארטן כסדר, איך געב אכטונג דערויף, ס'איז דא א משגיח תמידי מיט אלעם. קוק איך דארט צו וואס טוט זיך דארט מיט די מיידלעך, ס'איז ממש, ס'איז א נחת צו קוקן וואס דא גייט פאר, ווייל דאס איז די מיידלעך וואס האבן זיך געדרייט אין די גאס, און איך האב געזאגט פאר א גרויסן גביר, זעסט די מיידלעך זענען אזעלכע שיינע קינדער, זענען סאו ביוטיפול, זיי זיצן דא ווייל ס'איז דא, דארט איז דא א נורסינג האום פאר אלטע אידן, און עניבאדי קען גאו אווער ענד געט דעם. אין צוויי מינוט קען איך טון מיט דעם מיידל וואס איך וויל. פרעג איך אים וויי איז שי נאט אין סקול? גייט ער צו און ער פרעגט און זאגט ער מיי פאדער דאזענט העוו טואישען טו פעי פאר א היי סקול טשיילד און ממילא זיץ איך אין די גאס. פרעג איך אים דו ספרדישע חיה וואס דו ביסט ס'זענען אזאלכע ביליאנערן דו יו טינק דעט דעטס פעיר? עניוועי בסוף איז געווען. אז זיי האבן געעפנט א סקול מיט פינעף מיידלעך היינט קיין עין הרע, איך בין דארטן, ס'איז אין דעם זעלבן בילדינג ווי די מקווה איז, איך וויל ענק זאגן, איך האלט זיי זענען אלע מיינע קינדער, איך האב געזאגט דארטן פארן רב, ס'איז געווען דארט דער רב הרב מאסעלטאן, און איך בין אריינגעגאנגען צו אים, איך האב געזאגט, דו ווייסט, דער אייבערשטער האט נאכנישט געבויט דעם גיהנום וואו דו גייסט זיין אין דעם, דו לאזט אזעלכע יונגע מיידלעך אין די גאס, עניוועי, מ'האט געעפנט א סקול, יעצט דארט געווען, די פרינציפל איז זייער שטרענג, שטעל דיר פאר, זי זאגט פאר מיר, מיט אן עלטערן רב פון פלעטבוש. וואס ער איז צען יאר עלטער פון מיר, ער איז דער משגיח, דאונט עווער קאם דורינג די דעי, זאג איך, נארמאל טרייען מיר נישט צו קומען, אבער סמאכט זיך אזוי ווי מארגן האט די רעדיא געזאגט אז סגייט רעגענען דינסטאג און אונז ווילן מיר טוישן די בורות, האט זי געזאגט אקעי איי גיוו יו א ספעשל פערמישען, איטס אנבליוועבל, און קיין עין הרע איך ווייס נישט וויפיל סאיז דארטן דא מיידלעך, איך האב זיי נישט געציילט איך האב נישט געוואלט קוקן, דאס אלס מיינע קינדער, ווייל איך האב געשריגן מען דארף דאך געבן די קינדער א תכלית, שוין. פיל איך דאך מיך גוט, איי דיד סאמטינג גוד, אה, מיינסט אז דאס איז עס? וועל איך דיר פארציילן די אדער העלף אוו די סטארי, יו וויל געט א קיק אוט אוו דיס. ס'דא אין קאני איילענד עוועניו איז דא אזא סטעיפלס, כ'מיין ס'איז דא ביי עוועניו או, גיי איך אריין איך דארף דא מאכן וויכטיגע קאפיס פון דאקומענטס, הער איך ווי איין מיידל זאגט פארן צווייטן יו נאו האו לאקי יו אר יו העוו א סקול, איים אן די סטריט, נאובאדי עקסעפטעד מי, פרעגט זי וויי נאט, זאגט זי ביקאוס אוו טואישען, מיי פאדער דאזענט העוו דעט קיינד אוו מאני דעט דעי אר עסקינג פאר. האב איך אנגעהויבן אזוי צו וויינען, איך בין דא אין דעם סטאר, איך האב מיך געשטעלט אין א זייט, איך האב מיך גענומען צו וויינען, קען נישט אראפשלינגען דעם צער, א אידישע טאכטער דרייט זיך אין די גאס, האט אויסגעזען אויף מיין שאץ פערצן אדער פופצן יאר, און זי איז אזוי דזשעלעס אז איר פרענד האט א סקול ווי צו גיין, און זי קויפט איין די סטעישענערי פאר די סקול. אין סטעיפלס, און זאגט זי איי דאנט העוו ווער טו גאו, איי דאנט העוו ווער טו טשעק אין, רבותי עטס מיינטס אז דער אייבישטער גייט נישט באשטראפן פאר דעם? עטס מיינטס אז נאר איין היטלער איז געווען? אונז האמער אסאך היטלערס, אייסעס מיט אנדערע נעמען, רבותי וואס טוטס עטס מיט ענקער געלט? מען שוועמט, מען שלאגט זיך, אהרן זלמן לייב, מ'האט יעצט געוואלט געבן די ארמערי פאר אהרן, אהרן זעהט סקאסט אים צופיל געלט און סברענגט אים נישט אזויפיל געלט און כבוד, זאגן די זאליס אונז נעמען מיר עס גערן איבער און אונז באצאלן מיר דיר דערפאר. ניין, ווייל דעמאלטס וועט עס זיין א פגיעה אין מלכינו בראשינו. רבותי, דער אייבערשטער וועט ענק אזוי צונעמען דאס געלט, אז עטס וועטס אפילו נישט געדענקען וואס דאס הייסט געלט. איך האב יעצט א מענטש, ער קאלט מיך אפ, ער זאגט מיר, ראביי, יו נאו איי דזשאסט העד א דיעל, טרי הונדרעט מיליאן דאלערס, דריי בילדינגס, באט אלל מיי טווענטי אינוועסטערס טשעקד אוט ביקאוז די אינטערעסט רעיטס ווענט אפ, און ממילא האבן זיי מורא אז זיי פארלירן דאס געלט, ענד דעי אלל טשעקד אוט. פרעג איך אים וויפיל האסטו פארלוירן, זאגט ער פארטי מיליאן דאלערס, וואס ער האט געגעבן פון זיין טאש. רבותי! דער אייבערשטער וועט ענק אראפ ברענגען, ס'וועט נישט בלייבן א פעני ביי כלל ישראל, דאס אלץ ווייל קינדערלעך דארפן זיך דרייען אין די גאס, איז דעט פעיר? ווען איך זעה עס נישט אליינס וואלט איך עס נישט געגלייבט, קודם זעה איך דעם חילוק וואס מ'האט געקענט אויפטוהן מיט א סקול וואס מ'האט געעפענט, מ'נעמט נישט קיין גרויסע טווישענס, מ'גייט שנארן פאר דעם, ס'איז מסתם נישט דא די בעסטע לאנטשעס, אבער די מיידלעך זענען אזוי העפי, מ'קען הערן א גאנצן טאג ווי העפי זיי זענען, דא זינגען זיי, דא שפרינגען זיי. ס'איז אנבעליוועבל! אבער דאך שוין געמיינט אה נחום אה האסט געטון א גוטע זאך וואס דער אייבערשטער איז דיר שולדיג א שקויעך פאר דעם! געב איך א קוק קוק וואס דא טוט זיך יעצט איך קען נישט צוגיין צו די מיידל איר פרעגן און איך ווייס נישט ווער איר טאטע איז און איך האב נישט דאס געלט אויסצוהאלטן איר מיט טואישן באט איי וואנט טו טעל יו סאמטינג רבותי יעדער איד וואס האט געלט העט באצאלן אזא בלוטיגע פרייז עס איז נישט יו וואודענט סי די ענד אוו איט. אזוי ווי אין היטלער ביי היטלער מען האט אונז צוגענומען אונזער פארמעגן מען האט אונז צוגענומען אונזער עלטערן מען האט אונז צוגענומען אונזער משפחה און מען האט אונז ארויסגעקאפעט און גארנישט און מען האט געשיקט יעדן איינעם פינף הונדערט דאלער האט מען געשיקט א חודש צו זעקס הונדערט ווידער גוט מאכן איין בילדינג איז דארטן ווערט איך ווייס נישט וויפיל מיין טאטע האט א דירן הויז ווי ער האט געוואוינט אין נירעדהאזא ווייסט ס'ווערט היינט דאס הויז אזא גארטן מיט אלעם ס'מוז ווערט דריי פיר הונדערט טויזענט דאלער האבן זיי אונז געגעבן א ווידער גוט מאכונג א טשעק. שטותים, זיי האבן גע'גנב'עט און גע'רצח'נט און געראב'עט, רבותי שטעלטס ענק פאר, מארק מיי ווארד, איך זאג ענק, און ווערי סון העט גאנץ אמעריקע אויך אזוי אויסזעהן, אלע גבירים פון די גאנצע וועלט וועלן זיך שאקלען און זיי וועלן נישט האבן צו באצאלן אפילו זייער מארגידזש פאר זייער פרייוועט הויז, נישט נאר פאר די אינוועסטמענטס, אזוי דארפן זיך דרייען מיידלעך אין די גאס? דאס איז ממש א סטריט גערל. ווי וועט דאס מיידל אנקומען? יעצט, יעדער רעדט דערפון און איך רעד אויך דערפון, אבער ווען מען זעט עס און מען הערט עס פילט מען דאך אזוי צו צעשאסן און צו צוקנאקט אז ס'איז אנבעליוועבל. ממש סטריט גערלס. פארוואס ווייל דער טאטע האט נישט טואישן און ווייסט וואס טואישן איז פינף און צוואנציג טויזנט דאלער ביי די חברה. פארוואס? די גאווערמענט געט דאך געלט, נאר די רבי מוז וואוינען אין א זיבן מיליאן דאלער הויז, און דער אהער און יענער אהין, רבותי טוטס תשובה ווייל ס'קומט שלעכטע צייטן, מיין טאטע זכרונו לברכה האט אונז מיר געוויזן אין א ספר אסאך מאל, ס'שטייט אז חבלי משיח וועט זיין, יעדער וועט זיך ווי מ'זאגט לעבן ברייט מיט געלט פרנסה און פלוצלינג וועט זיך אויפהערן די שפע, און דאס וועט זיין די מלחמה פון חבלי משיח, מ'וועט עס נישט קענען דורכטראגן. פארוואס וועט עס דער אייבישטער טוהן פאר אונז? ווייל אונז געבען נישט צדקה, ירמי' הנביא'ס קללה, איז דאך אזוי מי מקוים געווארען הכשילם בעניים שאינם מהוגנים, ס'בויעט זיך מוסדות התורה, ס'בויעט זיך אלעס, איז א גביר זאל זאגען פאר די אהרן צו פאר זלמן לייב צו פאר די פרינציפעלס צו פאר די מנהלים, וועיט ע מינוט איך וויל דיך עפעס פרעגען, וואס גייט דא פאר? פארוואס זענען אזויפיל קינדער אין גאס? ס'איז ארום געגאנגען א קליפ, כ'וויל איר זאלטס עס הערען, אז מ'האט וועגען דעם ארויס געווארפען פון סקווער די דריי קינדער, מ'האט זיי געשיקט אין פאבליק סקול ווייל זיי רעדען מיאוסע ווערטער. קודם כל, די חזון איש האט געזאגט א ישיבה איז אזוי ווי א שפיטאל, ס'דארף היילן בחורים, פארוואס האט מען נישט אויפגעצויגן די קינדער אז זיי זאלן נישט רעדן די מיאוסע ווערטער, עטס זענטס ליגענערס און בלאפערס, עטס זוכטס אויף אים נקמה, און אז עטס געזען ער האט נישט קיין פול האט עטס אים דערלאנגט, אבער דאס איז נאכנישט אלעס, איך פרעג א קשיא, לאמיר זאגן די קינדער האבן גערעדט מנוולות, און זיי האבן געזאגט זיי קענען נישט מוותר זיין אויף א גאנצע קלאס, מוזן זיי מוותר זיין אויף די פאר קינדער? פיין, ווייסטו וואס? איך גיי מיך נישט מיט דיר קריגן, ביסט גערעכט. וויל איך פרעגן א שאלה, פארוואס האט מען ביי אים אינדערהיים גערעדט מנוולת? ווייל זיין טאטע איז א מנוול, און די מאמע איז א מניוולת. יא, אזוי זאגט די גמרא, כל שותא דינוקא או דאבוי דאימא, א קינד רעדט אין די גאס האט ער עס געהערט אדער ביים טאטן אדער ביי די מאמע. ווי האט דאס קינד געלערנט? ווי האט דאס יונגל געלערנט? און ווי האט דאס מיידל געלערנט? ווי האבן זיי געלערנט ווען זיי זענען געווען בחורים און מיידלעך? אינעם הייליגן פארקאקטן טינופת אין סקווער וואס הערשי ברייער האט. מכשיל געווען הונדערטער קינדער און און דאס איז עס. איך קען א מענטש ס'איז אין די הויכע יארן שוין, שוין איבער פערציג, ער האט געלערנט אין סקווער אין וויליאמסבורג, אין סקווער עיר הקודש, און ער זאגט אז ווען א בחור האט געוואלט שטופן אין תחת פאר א צווייטן האט ער גענומען זיין פינגער האט עס ארומגערינגלט, דאס הייסט ער האט גענומען די גודל מיט די אמה און עס אזוי ארומגערינגלט, און ער האט גענומען מיט די אנדערע זייט דעם אצבע און עס אריינגעשטופט אין דעם רינגל פונעם פינגער. דאס האט געמיינט, דו ווילסט קומען יעצט אין טוילעט? איך וויל דיר שטופן אין תחת! דאס איז געווען אין סקווער אין ווילימסבורג, און ער זאגט ער איז אויך א וויקטים פון אפאר פון אזאלכע חזירים, ווייל ער האט דאך אויך דארט געלערנט, אמאל האט מען דאך געמיינט ס'איז פאן און ס'איז א דזשאוק, זאגט ער און די סוף איז געווען אז ער קען אפילו היינט נישט חתונה האבן, ער איז אזוי אין דרערד ער קען נישט חתונה האבן, דאס האט עטץ געטון? סקווער איז געווען א בית חינוך? דער סקווערער רבי אליינס האט געדארפט האבן חינוך, דער היינטיגער. איז במילא דאס איז וואס דא גייט פאר, די הארצרייסעניש איז געפערליך, און זיי זאגן נאך אז די קינדער זענען די שולד, איך האב זיי נישט געזאגט, איך האב געזאגט ס'איז דא א ווילד יונגל האט ער געזאגט הער אויס אויף דעם ביסטו דאך דא אים צו היילן, און אז דו קענסט נישט האט שוין רבי יענקל אמאל געזאגט פאר א ראש ישיבה פון ווילרייק זאגט ער דעמאלטס רעזיגניר, טויגסט נישט צום בחור, ארויס פון די ישיבה. האט ער געמוזט צוריק נעמען דעם בחור, איך האב עס פארציילט אמאל באריכות, און ער האט היינט א ישיבה אין ארץ ישראל וואס ער העלפט פאר די בחורים, ווייל ווען ער איז געגאנגען חתונה האבן האט ער געפרעגט רבי יענקעלע נו למדני אורחות חיים, זאגט ער דו זאלסט אלע צובראכענע בחורים מקרב זיין, דאס איז דיין גאנצער אורחות חיים, ווייל אין דעם איז נישט דא קיינער ווער ס'טוט, און ער האט געעפנט דארט א ישיבה אין ארץ ישראל לעבן מיר, ער געבט אכטונג אויף די בחורים. און ער טוט עפעס מיט זיין לעבן קאנסטראקטיוו אין אמת'ן אזוי צובראכן איך קען נישט איך איך בין דא נאך אינעם איך בין יעצט בין איך אין סטעיפלס עטס קענטס אפשר הערן די בעקגראונד פון די גוישע מוזיק אויכעט באט ס'איז אנבעליוועבל איך קען נישט אהיים גיין איך ווייס נישט ווי צו גיין ווי ווי קען מען זיך באהאלטן מיט אזא בושה תקנת ר' יהושע בן גמלא איז א דזשאוק? האסטו געלט האט ער געמאכט א תקנה, און אז נישט גיי און גיי אין די גאס, א יונג מיידל איז א סטריט גערל, אנבעליוועבל, איך וויל ענק עפעס זאגן, ווילאנג עטץ קערטס נישט פאר אונזערע קינדער, דאס איז דעם אייבערשטנס קינדער, קערט דער אייבערשטער פאר ענק אויך נישט, עטס האטס אים אפילו נישט וואס צו בעטן. שטייט אין זוהר הקדוש אז די אידן איז צווחין ככלבים הב הב, עס קומט ראש השנה שרייען זיי ווי די דאגיס געב געב, וואסערע מינע בזיונות רופט ר' שמעון בן יחאי אן כלל ישראל דאגיס? בסך הכל בעטן זיי עפעס, ניין ניין דא ליגט א טיף ווארט.

סא דאס זאלט עטס זייער וואטשן רבותי, ווען עטס גייטס בעטן דעם אייבערשטן ראש השנה, קוקט וויאזוי דער אייבערשטער קוקט אויף ענק, ווי א דאגי, דער אייבערשטער זאגט, צווחין ככלבים, זיי שרייען ווי דאגיס, הב הב, געב געב, און דו וועסט ארויסווארפן קינדער, עטס וועטס אלע באצאלן א ביטערע פרייז, געדענקט ס'איז געווען א משוגענער אין שטאט וואס האט ענק געווארנט, יו אר פלעיאינג וויט פייער, עטס שפילטס ענק מיטן אייבערשטנ'ס קינדער, דעם אייבערשטנ'ס תפילין, אידישע קינדער, אידישע טעכטער, נאך חשוב'ער ווי אידישע קינדער. דרייט זיך אין די גאס און קיינער קערט נישט, און דער קראנקער משוגענער רבי פון פען סטריט, דער קאלעווער, איז ביזי. ער האט פראנצויזישע קינדער, בהמה די! איך ברענג דיר פאר יעדן פראנצויזישן קינד ברענג איך דיר אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק און אין פלעטבוש אויכעט קינדער. פארוואס טוסטו נישט פאר זיי? דא ליגט נישט קיין געלט. ווייל אונז זעמיר שוין צוגעוואוינט קינדער זאלן גיין אין דר'ערד. אזא שאנדע וואס מען טוט מיט כלל ישראל, א הארץ רייס, ס'טוט וויי. ישראל האגער דארף בויען א בילדינג פאר כ'ווייס נישט וויפיל מיליאן דאלאר, אַכט און צוואַנציק מיליאן דאלאר, דו זאלסט קענען ארויסווארפן נאך אפאר מענטשן? וואס גייט דער בילדינג טון פארן אייבערשטן און פאר כלל ישראל? בעיסיקלי גארנישט. מענטשן קאלן מיך אפ פון פאפא און זיי פרעגן צו ס'איז טאקע אמת אז בערל אשכנזי איז אזא חזיר. זאג איך הער אויס, ס'דא א איד וואס ער געבט גרויס געלט פאר פאפא רב, ער איז איינער פון די רייכסטע אידן אין בארא פארק, ער האט א בן יחיד וואס ער האט באצאלט גרויס געלט אז בערל אשכנזי זאל לערנען מיט זיין בן יחיד, און היינט וויל איך נישט רעדן ווייל פון קיין וויקטימס רעדט מען נישט און איך וויל נישט געבן מער סימנים ווייל ס'איז גענוג ביטער דער מצב. אויסער דעם האט ער זיך אלע מיטגעהאלטן וואס איז געווען אין קאורט. בערל אשכנזי האט זיך אויפגעשטעלט, ער האט געוואלט זאגן עדות אז ברוך מרדכי איז א צדיק, האט מען ארויסגענומען א בריוו וואס ער אליינס האט דעם זעלבן וויקטעם געהאט מאלעסטעד, און ער האט צוגעזאגט אז ער וועט אים ארויסהעלפן און ער וועט אים געבן חינוך, כ'מיין, איטס איז געווען אן אפענער קאורט. נאר וואס איז דער פעלער? דער פעלער איז ווייל איך זאג פאר די אלע רבנים כ'האב ענק אלע טיף טייער אין דר'ערד. וואס איז נעבעך שולדיג פאפא רב'ס זוהן אז ער האט נישט אויסגעהערט מיין האטליין? ווייל דער טאטע האט געזאגט מען טאר נישט? גראדע ארייט ער איז געווען גענוג קלוג ער האט נישט אונטערגעשריבן אדער קען זיין ער איז נישט געווען גענוג קלוג האט ער נישט אונטערגעשריבן אבער וואס הערסטו נישט אויס מיין האטליין? דאס האלט איך שוין אן נײַן יאר ברוך מרדכי'ס קעיס איז שוין זיכער זיבן יאר צוריק געווען. און איך האב געהאלטן אין איין צולייגן נאך קעיסעס וואס איז געווען, וואס מענטשן זאגן וואס בערל האט אלץ אפגעטון. דער אמת איז, אלעס איז מן השמים, מען זאגט אז ס'דארף געשען א שידוך, לייגט זיך דארטן אהין אזא וועלגערהאלץ, מען זעהט גארנישט. מן השמים איז געווען אז פאפא רב זאל נישט אויסהערן דעם האטליין, און זיין זון אויך נישט, וואס איז א משוגעת, ווייל ער איז א קהילה פירער דארף ער וויסן וואס ס'גייט פאר, און ממילא ווען ער וואלט ווען געוואוסט וואלט נישט צוגעקומען דער גאנצער אומגליק. יעצט קאלטס אפ ס'איז אמת ס'איז אמת, זאג איך אים ס'איז אמת וצדק, וואס ווילסטו כ'זאל עס צוריק ציען? וואס ווילסטו כ'זאל זאגן אז כ'האב בודק געווען די כלה און ס'איז א בתולה? איך בין נישט זיכער וויאזוי די וועי די רבנים האבן זיך אויפגעפירט די לעצטע פאר יאר וואס אונז ווייסמיר זענען רוב פון זייערע קינדער בעולות בעל, סאו פארוואס זאל איך האלטן אז אשכנזי בערל איז נאכגעלאפן בחורים און ער איז נישט נאכגעלאפן נאך זיין טאכטער? העי דאס איז אומזינסטיג פלייש וואס ער האט יעדן טאג ער באצאלט פאר דעם ער געבט איר צו עסן און צו שלאפן. סאו יעצט לאמיר עס צולייגן נאכאמאל, עטס ווילטס וויסן צו ס'איז אמת? אלדעס וואס מ'האט געזאגט אויף און נאך מער וואס מ'האט געזאגט איז אלעס אמת. ער האט הונדערטער פגעים. וויאזוי ס'איז געשען אז פאפא רב האט עס נישט געוואוסט? ווייל ער איז א בהמה, ווייל אז איינער פירט א קהילה דארף ער אלעס וויסן. כ'האב ענק געזאגט, דער הייליגער חתם סופר האט געהאט א שיעור יעדן טאג, א שעה זאגט מען, מיטן ראש הקהל און ער האט אלע לשון הרע'ס פון שטאט געוואוסט. ס'איז מורא'דיג וויכטיג. כ'האב ענק פארציילט די מעשה, אונזער הייליגער רבי דער סאטמאר רב דער דברי יואל, ער איז געווען דא אין אמעריקע שוין אפאר חדשים צו אפשר א יאר, האט ער געפרעגט א איד, דער איד האט'ס מיר אליין פארציילט, דער איד לעבט שוין נישט היינט אבער ער האט'ס מיר פארציילט, דער רבי האט אים געפרעגט, זאג מיר, דו ווייסט אפשר וואו עס איז דא די בתי זונות פון די שטאט? אזוי האט אים דער רבי א פרעג געטאן, יענער איז געווען אביסל א מאדערענער, מילא דער רבי האט מיט אים גערעדט אפן און גראד, שטעל דיר פאר ווען ער פרעגט א היימישן וואו די בתי זונות איז לויפט ער זאגן דער רבי האט געזוכט א זונה. מרה שחורה, אלטע מרה שחורה, עניוועי, איז דער איד איז זייער נתפעל געווארן, זאגט ער, רבי, ביי אזאלכע זאכן האלט איר זענט שוין אן אלטער איד מיט א ווייסע בארד? זאגט ער, ניין, כ'וועל דיר מסביר זיין, איך בין דאך א מנהיג פון א שטאט, איך דארף וויסן וואו זיי געפינען זיך אין וועלעכע גאסן, מ'זאל וויסן אז מ'טרעפט א אינגערמאן אין יענע גאסן, און ער ארבעט נישט דארט זאל מען וויסן וואס דרייט ער זיך דארט, דאס מוז מען וויסן, מ'מוז האבן א קלארן פיקטשער פון אלעם, און דאס איז א מורא'דיגע זאך, דאס האט מיר דער איד אליין פארציילט, האט דער איד געזאגט פארן רבין, כ'על אייך זאגן פונקטליך וואו זיי זענען. און נאכדעם האט דער רבי גענומען דעם שמש און געזאגט זאלסט וויסן יענע גאס איז שלעכט יענע איז שלעכט זאלסט גיין דארטן דיך אומקוקן אז דו זעסט זאלסטו גארנישט זאגן פאר קיינעם זאלסט מיר נאר קומען זאגן וועם דו האסט געזען ווייל אז דו וועסט זיך נעמען שרייען וועט מען זאגן דו ביסט אויך דארט געווען און נאכדעם מען וועט זיך אנהייבן צו דו ביסט זאגסט אמת צו נישט הער וואס איך זאג דיר דאס איז געווען א מנהג סאו פאפא רב איך האלט אז איר וואלט געדארפט כאטש פיר מאל א וואך איבער'חזר'ן, ס'איז דא מענטשן אין קולנוב, איך לערן אייער שיעור דריי פיר מאל, איר וואלט עס אויך געדארפט לערנען דריי פיר מאל, איז במילא דאס א גרויסע עוולה פון אייך אז איר זענט א מנהיג און איר האט נישט ארויס דעם ציבור, איר ווייסט נישט וואס גייט פאר. אבער באמת, איך טראכט צו זאגן א געדאנק, קען זיין ס'איז אן אפיקורסיש געדאנק, אבער קען זיין ס'איז אמת, טאמער ס'איז אן אפיקורסיש געדאנק הערט עס נישט אויס. טאמער ס'איז אמת, זאלט איר וויסן אז ס'איז אמת. פאפא רב האט מעגן געווען א אידישע טאכטער, א שיין יונג ווייבל, זי האט געכאוועט אזוי שיין איר קינד, יעדן טאג האט מען איר געקענט זען אין די גאס מיט די קינד. דאס קינד איז געוואקסן, זי האט עס אליינס געגאנגען אפשערן, מיט איר טאטן פארשטייט זיך, און זי האט נעבעך געשריגן, פארוואס דארף איך זיין סטאק מיט אזא חזיר? האט מען איר געזאגט, ער קומט שוין מארגן אהיים פון תפיסה. האט זי געזאגט, ס'איז מיר נישט אינטערעסאנט ווען ער קומט אהיים און ווען נישט. איך וויל נישט ער זאל זיצן א גאנצן טאג און שטופן פאר בחורים אין אחור, און נאכדעם וועט ער קומען צו מיר ביינאכט. איך ברויך נישט אזא לעבן. איך בין א אידישע טאכטער און איך דיזערוו בעסער פון אזא לעבן. און איין טאג האט מען אונז ערלעדיגט אז זי איז אריין צום פאפא רב מיט איר טאטן. א מאן האט זי דאך נישט. און פאפא רב האט זיך נישט געוואלט בייגן. ניין, ס'איז וויכטיג ער זאל האבן א ווייב ווען ער קומט ארויס. דו פערד, ווען ער קומט ארויס איז דאך שוין צוריק נאכאמאל אויף די צוויי וואכן וואס ער איז געווען אינדערהיים, איז וויכטיג צו האלטן א אידישע טאכטער בכבלי עיגון פאר דעם? ביסט אזא אפגעריסענע בהמה טאקע? איך קען עס נישט גלייבן! מיין טאמער ביסט אזא אפגעריסענע בהמה אזא חסר דעה האט דיין טאטע מיט דיר נישט מקיים געווען פריה ורביה, נאך א מזל האט צוויי אנדערע ברידער האסטו, אויף דעם האלט מען א אידישע טאכטער וואס איז דיין סלעיוו און מ'האט פרובירט פון אלע זייטן. פון ניר און פאר, און פאפא רב האט זיך נישט געבויגן, ער ברויך האבן, ער זאל האבן א פרוי ווען ער קומט ארויס, טייטש אזוי, ווילאנג ער איז נישט געגאנגען אין תפיסה האט ער דאך נישט געברויכט די פרוי, און יעצט אז ער וועט ארויסקומען ברויך ער זי דאך אוודאי אויף תשעה ניינציג כפרות, ער האט דאך אפילו אין די תפיסה געכאפט א גוי, סאו דארף מען אים האלטן א פרוי אז. טאמער מאכט זיך אז ער העט ברויכן א פרוי זאל ער האבן, אפשר וואלט מען געדארפט זי זאל פרעגן שאלות נשים אויכעט, און אפשר זאל גיין אין מקווה אויכעט, ווייל אפשר ער קומט ארויס זאל ער קענען טוהן צו די זאך, כ'ווייס נאך נישט ס'איז אינגאנצן אויסגעהאלטן אויך נישט, ווייל תבעוה לינשא דארף מען ווארטן שבעה נקיים, יעצט די שאלה איז אין אזא פאל ווען יענער איז אין כבלי עיגון ער זיצט אין תפיסה אפאר יאר און מען ווייסט ער קומט ארויס, איז אויב מ'ווייסט פונקטליך ווען קען זי ציילן שבעה נקיים. אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט דם חימוד, כ'האב שוין אמאל גערעדט א גאנצע אריכות וועגן דעם, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין די הלכה. איך רעד אז פאפא רב איז געגאנגען און האט אויפגעהאלטן א אידישע טאכטער, און ער האט זי געהאלטן אין כבלי עיגון, דא האט זי געזען דאס קינד וואקסט, דא האט זי געברויכט האבן וואס יעדע פרוי דארף האבן, דער אייבערשטער האט אין יעדן מענטש אזוי אריינגעלייגט, דער מאן דארף האבן זיינע סעקשועל באדערפענישן, און די פרוי דארף האבן אירע סעקשועל באדערפענישן, ווען נישט דאס וואלט נישט געווען קיין וועלט. הע הע, מיט וויפיל צרות ס'גייט פאר און וויפיל פראבלעמען מ'האט צו ברענגען די קינדער אויף די וועלט און זיי אויפצוכאווען און בפרט נאך אין היינטיגען דור, הע הע, קיינער וואלט נישט יו וואודנט טינק טווייס צו מאכן א קינד, האט דער אייבישטער אריינגעלייגט אין די טבע פון מענטש און דאס איז עס, אידן האבן מיטגעמאכט די צווייטע וועלט מלחמה, זיי האבן פארלוירן אלעס, הונדערטער משפחה מיט אלעם, אייגענע משפחה, ברידער, שוועסטער, גראד געזוכט חתונה צו האבן און מאכן קינדער. ס'איז א גוטע זאך, דאס האט דער אייבערשטער געוואלט פארן תיקון עולם. אבער נעמען א ווייבל און איר אויפהאלטן? ס'קען זיין, כ'ווייס נישט צו ס'איז א אמת'ע געדאנק, אפשר איז נישט אמת, ס'קען זיין דער אייבערשטער האט זיך אין דיר נוקם געווען, און דער אייבערשטער האט דיר געוואלט ווייזן וואס דאס הייסט כבלי עיגון. האט ער דיר אריינגעשיקט אזא סטראפע, א מיידל וואס קיין ערליכקייט האט זי אין איר שטוב נישט געזען? ווייל אונז ווייס מיר דאך די היסטערי אז נישט נאר ער אליינס, בערל, איז א חזיר, זיין טאטע איז אויך געווען א חזיר, האט אמאל געוואוינט דא אין ווילימסבורג, איז געווען דער גרעסטער חזיר וואס איז דא, נאר היינט האט ער א סטראוק. דאס איז א משפחה פון חזירים פון אנפאנג ביז צום סוף, נישט יעדער, ס'איז דאך דא זייער וואוילע אויך, און תלמידי חכמים איז דאך דא, אבער איט העפענס טו בי אז דער ברענטש, דער צווייג, אהרן'ס מחותן, דאס איז חזירים. יעצט, ער האט א ברודער, אהרן'ס איידעם, וואס ער האט פארפירט אן אשת איש, אונז האמיר אלעס מיט פיקטשערס מיט די פאקטן, נאר איין טאג גייט עס ארויסקומען, נאר איך וויל עס נישט יעצט ארויסגעבן ווייל איך וויל נישט מענדעלע זאל זיך קראצן די ציין. און נאכדעם האסטו בערל, איינער האט מיר פארציילט שוין יארן צוריק, זאגט ער אזוי, ווען אהרן האט געמאכט זיין איידעם רב אויף מראות און ער איז נישט געקומען אים פרעגן, ער האט געפרעגט אליקים געצל, איינמאל זאגט ער אים וואס קומסטו מיך נישט פרעגן מראות, זאגט ער וועיט ע מינוט. דו פסק'נסט מראות, דו געדענקסט ווען אונז האמיר געפעצלט אינאיינעם אין די ישיבה און זיך אויסגעריבן? היינט ביסטו געווארן מיין מראות פסק'ענער, איך זאל דיר טראסטן? הער זאגט ער, פארפאלן, מ'האט מיך געשטעלט דא דיין. זאגט ער, יא אבער איך קען גיין צו אן אנדערן דיין אויך. דעיס איז די משפחה, יו אר טאלקינג אבאוט די ביגעסט שמוץ וואס איז דא ביי כלל ישראל, און זענען נאך רבנים אויכעט. און בערל, כ'האב געהערט זאגן אז וויזניץ האט אים אויך געזאגט אונז ברויך מיר דיך נישט האבן, ער לערנט אין קלויזענבורג מיט עפעס א חבר, עפעס זייער א חשוב'ן חבר, כ'ווייס נישט ווער דאס איז, ער לערנט דארטן יעדן אינדערפרי צו שבת אינדערפרי, איז דא איינער, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל מ'וועט אים ארויסווארפן, ער איז פון די הצלה אויך, ער איז, א קיצור, ער איז פון מיינע גרויסע חסידים, האט מיר איינער פארציילט אז ער אבזערווירט יעדן טאג צו יעדן שבת ווען אשכנזי לערנט דארט, זאגט ער זאלסט וויסן, דער הצלה מעמבער, ווען ער זעהט אז ער הייבט זיך אויף צו דאס צו גיין צו א קאפי, צו דאס צו גיין אין טוילעט פאר קטנים, צו פאר גדולים, צו פארכאפן א יונגל אינעם אחור, צו כאפן ביים פיפי, ער ווייסט נישט, ער זעהט בערל האט זיך אויפגעשטעלט, גייט ער אים נאך, איז סאו אבוויעס אז אן אנדערער האט עס מיר שוין פארציילט, פרעגט ער יענעם וואס וואס האסטו מיט בערל, זאגט ער ליסען ער ברויך שמירה, ס'שטייט אז א תלמיד חכם דארף האבן שמירה, ער ברויך גרויס שמירה, עניוועי ער גייט אים נאך. ער האט נישט קיין פראבלעם, איז למעשה א יעדער ווייסט און נאר פון פאפער רב האט עס דער אייבישטער פארהוילן? די ענפער איז זייער פשוט, דו האסט מעגן געווען א אידישע טאכטער דריי פיר אדער פינעף יאר פארוואס פאר א רעיפיסט אז דער חזיר זאל האבן א ווייב ווען ער קומט ארויס אז די ערווה וואס איז פול מיט גדולים וואס ער שטופט יענעם אין אחור אריין זאל אריינגיין אין א אידישע טאכטערס הויז? די אותו מקום איז אין די פוסקים ווערט עס אנגערופן אישה מכבדת את ביתה, דאס איז א הויז, דאס בויעט כלל ישראל, זאל דער חזיר מיט זיין פארשמוצטע ערווה אריינגיין דארטן? סאו פאפער רב, יעצט שלינג אראפ די פיל, שלינג עס אראפ, ס'זאל דיך אויסלערנען, מען שפילט זיך נישט מיט אידיש בלוט, דאס ווייבל איז נאך א צדיקת אז זי איז נישט געגאנגען ערגעץ אנדערש, זי האט דאך געקענט ארומלויפן. דו ווייסט וויפיל די מענטשן לויפן ארום דא אין שטאט? א האלבע שטאט ליידער לויפט ארום, און זי איז געווען נאר גוט, פארוואס זאל ווארטן דער חזיר זאל ארויסקומען, ער איז ארויסגעקומען, ער האט זיך געטראפן צוריק אין דזשעיל, נא, אנבעליוועבל, פאפא רב, נעקסט טיים זאלסטו נישט טון אזאלכע זאכן, זאלסט זיך דערמאנען, ביסט אויך געווען אמאל א יונגער מענטש, האסט אויך געברויכט א ווייב, איך ווייס די פאפא רעבעצן טוט זיך אן אזוי שיין, שיין מיין איך צו זאגן פארקערט, אזוי אפ טו דעיט. געזאגט, די פאפא בחורים זאגן אז ס'איז אן עקל וויאזוי זי טוט זיך אן. די פאפא בחורים האבן מיר געזאגט, איך קען זי נישט. איך קען נאר א ברודער אירן, טעטשער רב. איך קען נאר טעטשער רב גרינוואלד. אבער די פאפא בחורים זאגן, דו ווייסט, ווען זי טוט זיך אן, זי זעט אויס אזוי קלעסי און סעקסי. סתם טוט זי זיך אן אזוי ווי עס דארף צו זיין. איז עניוועי. סאו, דו דארפסט א שיינע פרוי, וואר? און דיין פרוי האט שכל דיר עס צו געבן? וואר, נאר יענער זאל נישט האבן א מאן. זי זאל זיצן און ווארטן, פארוואס? ווייל דער חזיר האט אהיימקומען? נאו וועי! ממש איך זאג ענק רבותי אם קבלה נקבל איך מיין אז דאס איז א געהעריגע קללה פון הימל וואס דער אייבישטער האט עהם פארשאלטן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, בערל אשכנזי איז ארויף דארט אויבן אויפן זעקסטן שטאק אין וויזשניץ אינדרויסן איז דא אזאלכע סטעפס, און ווען איך פלעג דורכגיין פלעגט ער שרייען וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק. בערל, דו ביסט נישט רומם געווארן, קודם האסטו דיר געעפנט א שול, שטעל דיר פאר איך האב נאכנישט קיין שול וואו צו דאווענען, און ראש השנה יום כיפור און סוכות פאר איך מיך אנווארעמען אין ארץ ישראל, פאר איך מיך אנווארעמען ביי די הייליגע מקומות הקדושים מיט די תפילתן של ישראל, און דו האסט דיר געעפנט אן אייגענע שול?

היינט אז מ'שיקט א קינד אין חדר זאגט מען אים אזוי, זאלסט אויסוואקסן א רעבע, ווייל די רעבעס האבן אזא מין חן, איר הערט? ס'איז אנבעליוועבל! ער וואוינט מיט די אייגענע טעכטער מ'טוט כאפן זיינע קינדער. לעיזער בערלאנד האט מודה געווען אז ער האט געטון כל דבר אסור, כ'הער אים מודה, און ער האט נאך חסידים וואס זיי לויפן אים נאך. האו קען יו פיגער דיס אוט? אזוי ארבעטן די צוויי אינאיינעם. נאר די תירוץ איז, די רעבעס האבן זיך געשטעלט אווער ענד עבאוו די לאו, און ברוך השם אונז האבן מיר זיי אראפגעברענגט. סאו, הרב גרינוואלד, אינדזשוי דעם שידוך, טריי עס אויס, און דו ווייסט דאך, אין סקווער איז דא א ווארט, עס איז נישט דא אזא מין זאך ווי גט'ן זיך. סקווערע רבי האט געהאט אן אייניקל וואס איז געווען א חזיר און א חיה, און זי האט געוואלט ארויס, כ'וויל נישט זאגן ביי וועלכן שידוך ס'איז געווען, אבער יעדער ווייסט עס אין וויזשניץ, ער איז געווען אן איידעם ביים פעטער דאכט זיך מיר, עניוועי. האט דער רבי געזאגט, נישט דא אזא זאך ווי גט'ן, האט ער געזאגט פארן ווייבל, הער אויס, איך קויף דיר א הויז פאר פינף הונדערט טויזענט דאלער, באזעץ דיך, סעטל דאון, האט זי געטענה'ט, איך דארף נישט קיין הייזער, איך בין פון די האגער פעמילי, און געלט און הייזער האב איך גענוג, איך דארף האבן א נארמאלן מאן, א ערליכן, א ירא שמים, נישט וואס לויפט ארום, טוהן וואס מען טאר נישט. אזוי ווי זי האט דאס געזאגט איז געווארן א גט, פארשטייסט, נישט יעדער פאלס פאר דיזע האוזעס. עניוועי, עספעשעלי איז זי נישט ווייל זי האט, זי איז א האגער פעמילי, איז עניוועי וואס איך וויל ארויסברענגען אז אין סקווער איז דא א זאך ווי מען גט זיך נישט, יעצט אויב דער גרינוואלד האט געוואויר ווערן אז זי שוין לאנג אן אפענע און זי שוין אויסגעלעכערט, ס'קען זיין די טאטע האט עס געשטופט פון אונטן ס'זאל נישט זיין א אפענע, ס'קען זיין ער האט סתם געפאנעלט, כ'ווייס נישט, דער וואס האט א מומחיות אין דעם, דעם דארף מען פרעגן ווייל ער האט שוין געוואוינט מיט אפאר טעכטער, דאס איז דער רב. פון דעם אייגענעם בעזעם, און ער אוינט אן אייגענעם בעזעם, שטעל דיר פאר ווי גרויס ער איז, און ער פארשטייט צו די טעכטער מורא'דיג, ווייל ער האט שוין מיט אפאר געוואוינט, ער הייסט הרב לאנדא, עניוועי, איז די אלע זאכן האסטו געוואויר ווערן נאך די חתונה, ביידע האט עס געוואויר ווערן, אז שטייט כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, איז זייער שווער צו זאגן אז קיינער האט אים נישט פארציילט דעם אמת, איז עס קען זיין, הה הה, אז. די בחור איז נישט בעסער, דער חתן איז נישט בעסער, אדער עס קען זיין ס'איז א פאנישמענט ווייל מ'האט נישט געלאזט א פרוי זאל ארויסגיין פון כבלי עיגון, דער הייליגער באשעפער וויל מען זאל חתונה האבן ס'זאל נישט זיין קיין כבלי עיגון, איך וויל ענק פארציילן א קורצע מעשה. די חזל האבן געמאכט אז אפילו א גוי און אן אישה וואס נארמאל זיי האבן זיי נישט קיין נאמנות אויף עדות'שאפט, ביי מתיר זיין אישה לבעלה האבן זיי אנגענומען אפילו עדות פון א גוי מסיח לפי תומו און אפילו פון א אישה. נאך מער, נארמאל דארף דאך זיין צוויי עדות, תורה שטייט על פי שניים עדים יקום דבר. געקומען די חזל און זיי האבן געזאגט ניין, ס'איז אונז מער ווי גענוג אז ס'וועט זיין איין עדות אויך. יעצט מיט וואס א רעכט האבן דאס די חזל געהאט צו מאכן? זאגט די גמרא וועגן ארויסצונעמען א פרוי פון כבלי עיגון. שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר יעצט, די של"ה הקדוש איז מסביר, ברענגט צו פון א קבלה ספר, אז ס'שטייט אין פסוק לא יקום עד אחד באיש, אזוי שטייט אין פסוק דארט ווי מ'רעדט עס מוז זיין צוויי על פי שניים עדים יקום דבר, איז דער די של"ה הקדוש ברענגט צו פון א גרויסן קבלה ספר, וואס איז דער דיוק לא יקום עד אחד באיש, זאגט ער פון דא האבן די חזל גענומען א לופ האול אז באישה מעג מען יא. אז אפילו איינע איז אויכעט גענוג, איז באישה מיינט מתיר זיין אישה לבעלה. עניוועי איך וויל נישט אריין גיין יעצט אין לומדות, איך זאג עס נאר סתם אזוי, אבער איר ווייסט וואס די חזל האבן געטוהן אז א אידישע טאכטער זאל נישט זיין בכבלי עיגון, גראד נאך אין איהרע יאהרן, ניינצען צוואנציג ביז פינף און צוואנציג זיצט זי נעבעך און ווארט אויפן חזר'ן און שוין צוריק אין תפיסה. סאו פאפער רב, אינדזשוי לייף, וועיק אפ און סמעל די קאפי, און נעקסט טיים וועסטו זאגן יעדן זאל אויסהערן נחום ראזענבערג'ס האטליין און אפילו דיין זון אויך. כ'האב געזעהן אז די פאפא חסידים זענען זייער באזארגט וואס גייט זיין, אפשר איז זי שוין א בעולת בעל, אבער כ'וואלט זאגן אז די וואך ברענגט די תורה תמימה צו א מסכת סופרים, ס'שטייט דארטן ואיש לא ידעה אויף רבקה'ן, זאגט ער ס'איז געווען דער סדר, די אמאליגע מענטשן אין דער אלטער היים פלעגן די טאטעס וואוינען מיט די טעכטער, ס'איז געווען די נאנטסטע צו זיי האבן זיך געכאפט די טאכטער, יעצט זעהטס. דאס איז שוין אן אלטע קראנקהייט. עס זאגט די תורה אז ביי רבקה איז אנדערש געווען, ואיש לא ידעה אז בתואל האט איר נישט געטאטשט, האט איר נישט געבאדערט, און לבן הארמי אויך נישט. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? סא זעט אויס אז דאס וואס די רבנים טאטשן די אייגענע קינדער, דאס האט גאר א שורש פון די קליפות וואס עס שטייט גאר אין חומש. ס'איז א מורא'דיגע זאך. סאו דארף זיך פאפא נישט זארגן, און טאמער האט ער זיך געטאטשט, ס'איז גארנישט, זיכער נישט ארגער ווי אין די צייט פון חומש ווען די אלע פריצים פלעגן אזוי טאטשן די קינדער. יעצט אויפן פאליטישן פראנט הייבט זיך אן א נייע מעשה. א נייע מעשה וואס אמעריקע ווערט קלוג אז אזוי ווי דער פרעזידענט איז דאך פרעזידענט פון אמעריקע. איז אז ער וועט וועלן לאמיר זאגן בויען עפעס אין אינדיע, ווער וועט אים אויסזאגן? הייבט זיך אן יעצט וואס דאס הייסט א קאנפליקט אוו אינטערעסט, יעצט די אלע מענטשן אזוי ווי למשל ס'איז געווען די פרעזידענט באראק אבאמא צו אנדערע, ס'איז געווען בלומבערג די מעיאר אוו ניו יארק, די אלע מוזן אויפגעבן זייערע נכסים פאר די טיים ביאינג, שאלה איז אזוי ווי זיין פעמילי פירט די נכסים, נו ווער ווייסט דען צו ער נוצט נישט זיין ווי מען זאגט גרויסן פאוער אז ער איז פרעזידענט צו טון וואס ער וויל, פארשטייסט באראק אבאמא האט געגעבן איך ווייס צוויי צו פיר הונדערט ביליאן דאלער פאר איראן, ווער ווייסט ווי דאס איז געגאנגען פארוואס דאס איז געגאנגען, נה גארנישט ער האט א פעדער ער קען אונטערשרייבן. דאס איז די טיפשות פון אמעריקע, מען נעמט א מענטש וואס ער איז קיינמאל קיין פאליטישאן נישט געווען, ער ווייסט נאך נישט וואס דאס מיינט ווי מיט אים צי פידלען מיט זיין ביזנעס, און וואס האט אים דאס אויסגעפעלט, די טראמפ און אים איז א חילוק צו ער פארט מיט זיין אייגענעם סעווען סיקסטי סעווען טראמפ צו ער פארט מיט די אמעריקאנער US one ערעפלאן. שטותים מיט נארישקייטן. סאו יעצט גייט אמעריקע ערשט זעהן אז זיי האבן געמאכט א מיסטעיק, און אויך טראמפ אליינס האט צו כאפן אז ער האט געמאכט א ביטערע מיסטעיק, ער גייט נערגיץ נישט אנקומען, א פרעזידענט קריגט דאכצעך מיר צוויי הונדערט טויזענט דאלער א יאר האהאהא. דאס געט טראמפ אויס פאר פעטי קעש. פאני. שוין, ס'אריינגעקומען יעצט מורא'דיגע זאכן פון ארץ ישראל, הרב לייזער בערל. איז מודה אז ער האט געטשעפעט יונגלעך מיט מיידלעך, ער זאגט עס טוט מיר לייד כאאאא אויף יעדע פגיעה, די חסידים האבן אים באגלייט נעבעך מיט געזאנג, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, און זיי האבן געזאגט אז ער האט געבעטן פאר אכצן חדשים תפיסה בפועל, און ער האט מודה געווען אויף דריי עבירות וואס ער האט געזינדיגט ביטערליך. רחמנא לצלן, מען רעדט דא פון אשת איש רבותי, מען רעדט דא נישט פון פארברענטע טשולענט, בקיצור און בערלאנד אליינס האט געזאגט אז די וואך אין די סדרה שטייט הוציאוה ותשרף, די מדרש זאגט אז מען רעדט דא אז מען זאל זיי פארברענען מיט פייער, זאגט ער אין אמת'ן אריין די עבירות וואס איך האב געטון איז סקילה און שריפה, נאר היינט איז נשתנו עיתים און ס'איז שווער צו פרואוון יעדע זאך, געבט מען נישט די עונשים, אבער מיר קומט עס באמת. נאכדעם זאגט לעיזער בערלאנד אני מתחרט באמת, איך טו באמת חרטה מעומק הלב, אין די טיפקייט פון מיין הארץ, על כל פגיעה שפגעתי באיש או באישה, יעדע פגיעה וואס כ'האב אנגערירט א מאן אדער א פרוי, כל פגיעה, שנגר שנגרמה על ידי, די אלע פגיעות האט גורם געווען דורך מיר, במישרין או בעקיפין, גראד אדער ארום און ארום, אז ס'זאל יענעם פוגע זיין, בעט איך חרטה אמיתית, איך טו אמת'דיג חרטה. און ער האט געזאגט, איך בין מודה אויף אלעם, איך וועל קיינמאל מער נישט האבן קיין עסק מיט פרויען. ווען ער איז ארויסגעקומען פון בית משפט האט הרב בערלאנד געזאגט, איך בעט. סליחה מכל עם ישראל, פון גאנצן אידישן פאלק, ווייל כ'האב יעדן איינעם אראפגעברענגט, יעדער וואס איז א איד קוקט צו אזא אויפפיר, בעט איך פון יעדן איינעם ער זאל מיר מוחל זיין. יעצט, דער פרקליטות, דער וואס האט פארהערט דעם רב, האט אנגעהויבן צו זאגן, איך פארשטיי נישט, ביסט אריינגעקומען מיט א גרויסן קול, א שטארקן שריי, ס'איז שקר, ס'איז ליגן. סע לאָזט זיך אױס װי אַ קול ענות חלושה. דו ביסט גאָר אַ שװאַכער! װאָס איז דאָ געשען? האָסט דאָך געװאָלט די גאַנצע עדות מבטל זײַן. װאָט העפּענד טו יו? הע-הע-הע! עניװעי, זײ זעען ער איז אַן אַלטער צעבראָכענער מענטש. זײ זאָגן אַז ער װעט זיך אױפֿפֿירן נאָרמאַל אין די תּפֿיסה. װעלן זײ אים אַרױסלאָזן נאָך אַ דרײַ-פֿיר חדשים. יא, אבער ס'האט זיך געלוינט רבותי, דער אייבערשטער האט נישט באנקראטירט, רבונו של עולם קוק וואס מען טוט פאר דיר, די מענטשן זענען געווען איינגעשטעלט מיטן לעבן, ברסלב איז געווען איינגעשטעלט מיט זייער גאנצע אמונה אין ר' נחמן און די גאנצע ספרים, און קוק וואס האט זיך אויסגעלאזט. יעצט, א מורא'דיגע חילול השם, די חסידים זענען געקומען, זיי האבן דארט געטאנצט, מ'האט איינעם אינטערוויוט זאגט ער ביי די משוגענע חסידים די בהמות ווען ער זאל וואוינען אויף א נערה מאורסה אינמיטן די גאס און יעדער זאל עס זעהן ס'זאל זיין ווידיאוס דערפון וועלן זיי ווידער זאגן אה ער איז א צדיק. איינער זאגט מיר ער האט זיי פארכישופ'ט מיט זיינע כוחות הטומאה'ס ברויך מען מתפלל זיין אויף זיי. נעבעך די חסידישע קרענק דאס קען מען נישט אויסהיילן. דער עיקר וואס איך וויל זאגן פאר די פרויען איך וויל ענק בעטן איין זאך פֿון הײַנט מאָל אָן זאָלט עטס װיסן, אַז דו האָסט אַ שװאַכקײט, האָסט נישט קײן שלום-בית, נישט דאָ קײן פּרנסה, מע קריגט זיך אַ ביסל אין שטוב, ס'איז אַ נאָרמאַלע זאַך, ס'איז אַלץ אַזױ. קוק, דער הײליקער באַשעפֿער האָט אונדז אַרױסגעצױגן פֿון מצרים, געמאַכט אַזעלכע ניסים איבער װוּנדער, װען אײנער זאָל הײַנט באַװײַזן פֿאַר אונדז אַזעלכע װוּנדער, װאָלט מען דאָך אים אַלע שולדיק געװען. דו רעדסט דאָ פֿון אַ דור דעה? קוק װאָס דוד המלך זאָגט. וימרו על ים בים סוף. אזוי שטייט אין קאפיטל ק ו פון תהילים פסוק ז'. זיי האבן געהאט מיטן רבונו של עולם מלחמות טאג און נאכט, ס'איז א נארמאלע זאך, דער אייבערשטער איז קדוש ומשרתיו קדושים און אונז זעמיר ערד, געמאכט פון ערד, דאס איז פונקט דאס פארקערטע פון די קדושה. סאו אז ס'איז דא פראבלעמען אין א שטוב מסתמא איז דארטן דא הויעכע נשמות, מסתם דינט מען דארטן גוט דעם אייבערשטן, און דארף מען וויסן אז דו האסט א פראבלעם, זיי נישט באזארגט, יעדער האט א פראבלעם. גיי נישט צו קיין חכמים, גיי נישט צו קיין רבנים, גיי נאר צו אזאלעכע פראפעשענעלס, וואס די פראפעשענעלס קען מען אהער נעמען, מען קען זיי סוען פארוואס זיי האבן געטון אזא זאך, פארוואס זיי האבן דיך פאררעדט צו פארזאגט און אנדערע זאכן, איך ווייס מענטשן זענען געגאנגען צו פראפעשענעלס, און די ערשטע זאך האבן די פראפעשענעלס געזאגט, בפרט ווען ס'איז געווען א פרוי, איז געווען די עצה, גיב נישט פאר דיין מאן תשמיש, זאלסט אים נישט געבן סעקס, ער וועט משוגע ווערן, וואס ער איז צודרייט, ער וועט משוגע ווערן, ער גייט ארויס אין די גאס פאר פופציג שקל צו פאר הונדערט שקל, ווי נישט פארט ער אויף אומאן איז ער נאך א חסיד, און די זעלבע טוען די מענער ווען ס'קומט אריין א מאן, זיי הייבן אן גראד צו זאגן זאלסט דאס נישט געבן פאר די פרוי, יענץ נישט געבן, רבותי דעטס נאט די וועי טו דו איט, איך וויל ענק זאגן. ווען עטס זענטס נישט קיין פראפעשענעלס און עטס העלפטס ארויס איז עס פונקט ווי עטס גייטס אריין אין שפיטאל אין אן עמורדזשענסי רום ברענגט אריין יעדע מינוט אן אנדערן מין קראנקן א הארץ קראנקן א דאס קראנקע א יענץ קראנקע און עטס גייטס זאגן וואס צו טוהן עטס ווייסטס דען וואס צו טוהן ווייסט דאך נישט אין ענקער לעבן וואס צו זאגן איז מוראדיג וויכטיג אידישע טעכטער זאלן אויפהערן צו גיין צו די אלע כישוף מאכערס צו די אלע חכמים די האבן נאך קיין גוטס נישט געטוהן פאר קיינעם. פארוואס זאלסטו זיין סטאק מיט דעם? דאס איז זייער וויכטיג, זאלט'ס אויסהערן וואס איך זאג. יו גאו טו פראפעשענעל, אפילו דעם פראפעשענעל דארף מען אויכעט וואטשן, ער דארף זיין ווי מען זאגט אן ערליכער, און מען דארף זען וואס ער זאגט, און טאמער פילסטו נישט באקוועם וואס ער זאגט, וועסטו פרעגן אן אנדערן, ותשועה ברוב יועץ. אבער דאס זאלסטו זיכער נישט טון אזא נארישקייט ווי גיין צו חכמים, און דער אמת איז, ס'איז א מורא'דיגע זאך, אונז האמער א מעשה אין די גמרא מיט איינעם וואס האט געהייסן רבי אליעזר בן דורדיא, ער האט נישט איבער געלאזט א זונה וואס האט נישט געוואוינט מיט איר, סוף האט ער געלייגט געוואלט תשובה טון האט ער אריין געלייגט דעם קאפ צווישן זיינע פיס און ער האט געוויינט און עס איז ארויס ער איז א בעל תשובה, ער איז געשטארבן אינמיטן דעם וויינען. ס'איז ארויס א בת קול און געזאגט, אשריך רבי אליעזר בן דורדיא אז דו ביסט מזומן לחיי עולם הבא. איז שוין אלע ספרים זענען מסביר אז יעצט איז ער שוין געווארן א רבי נאך די תשובה, אבער דער מהר"ל האט א גוטן צוגאנג, ער זאגט ער איז געווען דער רבי פון כלל ישראל, מען קען זינדיגן א גאנץ לעבן און מען קען תשובה טון מיט א געוויין, און דער אייבערשטער איז דיר אלעס מוחל, וואס איז גראד ארויס א בת קול, רבי אליעזר בן דירדא. סאו דאס זאלט עטס אלע וויסן, דער רבי לעזער אין א געוויסן וועג, אויב מען וועט זיך אפלערנען ווי שלעכט ס'איז געווען אז מען איז געגאנגען צו א מענטש, צו א מאן, פרויען זענען געגאנגען צו א מאנסביל, איז האט מען כאטש אויף אזויפיל געהאט פון אים אז מען האט זיך עפעס געלערנט. עטס ווייסט דאך מיין אלט ווארט, אויב מען האט זיך גארנישט געלערנט איז געווען א שאד פאר די צייט, דאס הייסט א דורכפאל. אויב מען האט זיך עפעס געלערנט אז מען קען זיין, יו קען אפיער צו זיין דער גרעסטער עובד השם, מען קען אפיערן צו זיין דער גרעסטער צדיק, מען קען אפיערן צו זיין כ'ווייס נישט וואס, עט די ענד אוו די דעי א מאן טאר נישט גיין צו א פרוי, א סייקאלעדזשיסט אדער א סייקייטריסט, און א פרוי טאר נישט גיין צו א מאן, ס'איז זייער א נארמאלע זאך און עס טאר נישט געשען, און אפילו ווען מען גייט צו א סייקאלעדזשיסט און א סייקייטריסט, דארף מען נאך אויך וויסן, מען דארף האבן א מורה דרך וויסן צו זי פארפירט דיך נישט אמאל, אדער זי פארפירט נישט דיין מאן אמאל, מען קען קיינמאל נישט וויסן די זאכן, ס'איז דא אמאל דיר דאכט זיך אז יענער איז א ירא שמים און ער פארפירט דיך פאר היז און פערסענעל ריזענס, קען זיין דער מאן איז געוואויר געווארן און ער געבט מער געלט, דער איז נאו טראסט אין די אינדעסטרי, עספעשעלי ווען ס'איז דא א פרוי וואס איז שוואך אויף די נערוון, דעמאלטס. נעמט דער מאן אדווענטידזש, אזוי גייט עס שוין, סא דאס איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל זיך אויסלערנען פון דעם לעיזער בן דורדיא, פון דעם לעיזער בערלאנד, בן דורדיא בערלאנד, ס'איז עפעס די נעמען שטימען, ווייסט יענקי מילער זאגט, יענקי מילער זאגט ער האט זיך געוואלט משדך זיין מיט משה רייכמאן, זאגט ער נאר די נעמען האבן נישט אזוי געשטימט, משה רייכמאן, יענקי מילער, די נעמען האבן נישט אזוי געשטימט, ממילא נישט געווארן פון דעם שידוך. און די זעלבע אויך איז דער נעמען לעיזער בן דורדיא לעיזער בערלאנד רבותיי אונז האב מיר געהאט די לעצטע יאר אליינס אין ארץ ישראל אזויפיל דורכפעלער פון די חכמים אז ס'איז ממש א שרעק און איך פארשטיי נישט וויאזוי מענטשן קענען נאך האבן א צוטרוי צו דעם מיין דו זעהסט דאך זיי האבן פארפירט יעדן דעי דידנט דו עניטינג רייט און זיי האבן פארפירט און נאכדעם נאך דא אזאלעכע בהמות רבנים וואס זיי זאגן מ'זאל גיין צו די רבנים הע. אונז האב מיר אין לאנדאן דעם רב חנא'ס זון, חנא'ס זון האט אזויפיל פרויען געטאטשט באלד וויפיל לעיזער בערלאנד, און ער זאגט נאך אז מען זאל גיין צו די רבנים, צו די רבנים זאל מען גיין? דער סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט האט כאטש לייסענס וואס צו פארלירן, ער איז געגאנגען פינף אדער צען יאר אין סקול און ער מאכט פרנסה פון דעם, עטס האט דאך נישט קיין לייסענס צו פארלירן אויך נישט, בסך הכל קען מען ענק נישט פינפוינטן אויך נישט. סא דאס וויל איך אז די אידישע טאכטער זאל זיך אויסלערנען, יו העוו טו לערן, אז דו וועסט דיך אויסלערנען עפעס פון דעם איז עס נישט געווען קיין דורכפאל, עס איז געווען א לימוד, און אז מען וועט זיך גארנישט אויסלערנען דערפון איז עס געווען א הונדערט פראצענט א דורכפאל, עס האט אונז גארנישט געלערנט, יעדן דורכפאל מוז מען זיך עפעס לערנען. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך האב ענק געזאגט פאר אפאר וואכן צוריק אז ס'דא אזא. ארגאניזעישן וואס זיי געבן געלט פאר די אידן אין ארץ ישראל, צו די קריסטשען בעליוו און א סערטען חלק פון די קריסטיאנעטי אז די אידן האם צוריקגעגעבן ארץ ישראל פאר משיח, שוין האב איך ענק דעמאלטס געזאגט אז ס'דא שמועות אז די מיר'ע ישיבה נעמט אויך געלט פון דעם ארגאניזעישן אלע יארן, אזוי האב איך געהערט, כ'האב גענומען זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט דרײַ און דרײַסיק און א האלב דיסקלעימערס. כ'וויל ענק זאגן, כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל האב איך געליינט אויף אסאך אמבולאנסן שטייט אזוי, צו מגן דוד אדום, פרעזענטעד טו די פיפל אוו איזריעל ביי די דזשואיש קאמיוניטיס אוו דובלין, בעלפעסט ענד קאורק, ענד אייריש קריסטשענס פרענדס אוו איזריעל. האב איך מיך נישט געפוילט, כ'האב געפרעגט מגן דוד אדום וואס איז דאס? האבן זיי מיר געזאגט, דאס איז קלאר אז ס'איז דא אין קריסטיאניטי דא אזא בעליוו אז די חברה האלטן אז די אידן האם צוריקגעגעבן די מדינת ישראל אדער ארץ ישראל פאר משיח, ממילא שטיצן זיי די זאך, בוש איז אויך געווען איינער פון די בעליווערס, כפנים ס'איז נישט אזוי רחוק מן השכל, כ'ווייס נאך נישט צו מיר נעמט צו נישט אבער אזוי האב איך געהערט. מתתיהו סאלאמאן פון לעיקוואוד איז זייער נישט געזונט, מ'האט אים אריין געפירט אין שפיטאל, ס'האט מיך אפגעקאלט אז דאס קומט פון דעם ווייל ער נעמט זיך צום הארץ וועגן די אינטערנעט, ס'איז געווען יעצט א פרשה אין לעיקוואוד וואס א ווייבל האט חתונה געהאט מיט אן אינדיען, וואו האט זי אים געטראפן? אויפן אינטערנעט, זי האט מודה געווען פאר איר מאן אז זי האט שוין געמאכט צוויי קינדער מיט אים, און יענער האט געבעטן די קינדער האט זי עס אים געגעבן, און למעשה איז דא א גרויסע קאורט פייט יעצט, און ס'איז צרות. איך זאג אויכעט אז דער אינטערנעט טויג נישט, איך זאג נאר אז מ'קען נישט וועגן דעם ארויסווארפן קינדער, ווייל והא ראיה, דו האסט א בן תורה'דיגן יונגערמאן, און ער האט עס אויך געהאט, און ס'איז דא טעג, און למעשה די פרויען זענען גענוג קלוג אז זיי קענען דורכברעכן טעג אויכעט, פארשטייסט? סאו, מ'קען נישט וועגן דעם באשטראפן קינדער, מ'דארף רעדן מוסר, מ'דארף מחנך זיין, און ס'דארף ליגן אין בלוט. און ווי א פרוי טאר נישט גיי פארן אום שבת, דארף זי וויסן זי טאר דאס נישט האבן, אבער נישט ווייל איך ווארף ארויס די קינדער, די קינדער זענען גארנישט שולדיג אין דעם. און נאכדעם איז דא עפעס נאך א מעשה יעצט אין לעיקוואוד, וואס א אינגערמאן האט זיך געטראפן מיט א שיקסע און האט אויך געמאכט מיט איר אפאר קינדער, אויך גאר אן ערנסטער בן תורה, וואס איז אבער גאנץ גוט, ווייל אמאל. ביז איצט האט מען זיך געשלאגן מיט מתתיהו, פלעגט מען מאכן די קינדער מיט אידישע טעכטער, טעכניקלי אז מען האט נישט געמאכט קיין קינדער, מען האט סתם בועל געווען, אבער ס'איז געווען א א גאנצע אויפשטאנד מיט אפאר יאר צוריק ווער ס'געדענקט, איצט האט מען זיך געשלאגן. איז למעשה דער דור דארף א תיקון, אבער די תיקון איז נישט אז מען אונטערהאקן דעם אינטערנעט, מען דארף רעדן וועגן דעם אינטערנעט, ס'טאר נישט געשען, אבער ווארף נישט ארויס קיין קינדער וועגן דעם, ס'איז מידה כנגד מידה, דער אייבערשטער באצאלט עס. און נאכדעם איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך. וואס כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב באקומען א מעסעדזש אז הצלה האט ברוך השם די אלע אמבולאנסן עקוויפט פארן ווינטער מיט סנאו טייערס אזוי ווי כ'האב געזאגט פאר א יאר און פאר צוויי יאר זאלן עס האבן, זיי טוען עס, ס'איז דא נאך עפעס א הצלה האבן געקויפט נאך צוויי אמבולאנסן כ'וויל נישט זאגן פון ווי ווייל ס'איז פרייוועט זאכן, זיי האבן גראד ארויף געלייגט די סנאו טייערס ס'הייסט זיי האבן באשטעלט, אזוי נעמט מען דאס אראפ, ס'ליגט א גאנצן זומער אין א געראדזש. ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט, כ'האב געהערט זאגן אז מ'האט אויפגעשטעלט א טענט, ס'איז נישט געווען קיין פלאץ אריינצוגיין. איינע פון די פראבלעמען איז, כ'האב געהערט אז יונה זשופניק האט געוואלט אריינגיין און מ'האט אים נישט אריינגעלאזט. כ'פארשטיי דאס נישט. ווייסט ער איז א איד, ער קען ארויסצאלן דעם גאנצן בילדינג. ער גיבט מיליאנען צדקה. און כ'הער זאגן, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, אז דארטן ווי די ישיבה קטנה לערנט אויף, איך ווייס נישט וויאזוי ס'הייסט די גאס דארטן לעבן פלאשינג, מ'אפערט אים יעצט עפעס הונדערט אדער הונדערט און צוואנציג מיליאן דאלער פאר דעם בילדינג. איז אחוץ דעם האט ער אנדערע פראפערטיס, אזא מענטש טוט מען אים נישט מקרב זיין, ווי איז ענקער שכל? בהמות וואס איר זענט, און אויסער דעם האב איך געהערט זאגן אז מ'האט די פרויען האבן געהאט א ספעשל איינטריט קארטל, דאס איז א מורא'דיגע רשעות, ר' מאטעלע זאגט מען טאר נישט טראגן אין וויליאמסבורג ווייל ער האט א טעם א קמץ, כ'ווייס נישט וואס א פתח א קמץ, למעשה טאר מען נישט טראגן. סרול פון ארץ ישראל האט אויפגעגעבן מ'זאל מאכן א סיום השס ס'איז געווען דעמאלטס פונקט דער סיום השס פון דף יומי און זיין טאטע איז פונקט דעמאלטס אוועק און מ'האט איהם געגעבן דעם כיבוד האט ער נישט געוואלט ווייל ר' מאטעלע איז א פרומערע ער וויל נישט אגודה שמגודה באבודה ווייסט ער אן עליה דעם טאטנס נשמה וואלט געהאט מיליאנען בלאט האט מען געלערנט גמרא מיט תוספות יעצט דער וואס האט געלערנט האט עפעס א שייכות ווייל דער וואס האט עס געגרינדעט האט געהערט צו די אגודה צו די ווייל די אגודה פראפאגאנדירט דאס? עניוועי, דארטן האט ער אלעס געטון אז ס'זאל זיין ווי מ'זאגט צופרידן פאר ר' מאטעלע. פארוואס האט מען דא נישט צופרידן געשטעלט ר' מאטעלע? און טאמער האסטו נישט געוואוסט דארפסטו מוחה זיין? דארפסט רעדן פון דעם און דארפסט מוחה זיין. שוין, למעשה איז אזוי, למעשה, היינט איז דינסטאג. ס'רעגענט, כ'האב שוין געוויסט מאנטאג אז סגייט רעגענען, איז די טמא'נע כלי זאגט פונקטליך אז זיבן אזייגער וועט אנהייבן די רעגן, אזוי טאקע געווען, איך בין אבער נישט אהיים געגאנגען שוין שלאפן, איך בין דא געבליבן א גאנצע נאכט, קודם האב איך געוואלט זען ס'זאל זיין אלעס טרוקן, און אז קיינער זאל נישט אריין קומען, דא איז דא גוים, סופערס מיט אלעם, כאטשיג מ'האט צוגעשפארט, דא איז דא א דאך מיט א מיידל סקול, באט עניוועי, ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען. יעצט בשעת איך האב געווארט אז ס'זאל זיך אנפילן די רעגן, איז א פאני זאך דא, איז אזוי, ס'קומט פאר פסח קומען דא, א, ממש הונדערטער מענטשן, נישט הונדערטער נאר אסאך מער, איינמאל בין איך געווען דא, ווייל איך קוק מיך אום אויף די מקווה פון טיים טו טיים, זאגט מיר א פרוי, מ'האט געמאכט. אז די הייט פון די מקווה איז דא אזוי עלף אינטשעס מ'זאל קענען טובל'ען נאר לעפלעך און גאפלעך, און נאכדעם איז דא פֿופֿצן אינטשעס מ'קען שוין טובל'ען א קליינעם טאפ, און נאכדעם איז דא פֿיר און צוואַנציק אינטשעס און נאכדעם איז דא פֿיר פיס פאר די דא קומען טראק לאודס פון קעיטערערס. זיי האבן דאך יעדן טאג ווערס און טערס ס'צוברעכט זיך כלים מיט אלעם, און זיי האבן גרויסע טעפ אויכעט, סאו זיי האבן כמעט א פֿיר פיס אז זיי זאלן קענען טובל'ען די גרעסטע טעפ וואס ס'דא. עניוועי, איז געקומען צו מיר א פרוי, זי זאגט מיר דא אז זי קומט דא טובל'ען, פרעג איך פארוואס, זי וואוינט עפעס גראדע אין ניו דזשערסי, זאגט זי מיר אז זי פלעגט פארלירן, איר מאן קויפט פאר יעדן פסח קויפט ער א פארטין קערעט גאלד, גאלד פלעיטעד, דעט איז, עסצייג סעט, דאס קאסט בערך א צענערל, ס'באלד אזוי ווי דאנעלד טראמפ, די סיעט בעלטס אין זיין פלעין זענען גאלד קאווערד, אנבעליוועבל, עניוועי, ס'דא איינער וואס האט געקויפט פארן סקווערער רבי'ן א הויז אין נייעק, איז דער וואס האט געמאכט דארט די פלאמבינג איז א סקווער יונגערמאן, האט אים געוויזן א פיקטשער פונעם טוילעט, מען האט דארט אריינגעלייגט א טוילעט אזוי, א האטעל מיט אלעם, אנבעליוועבל. שוין, בקיצור איז איר מאן קויפט איר דאס, און וואס איז געשען איז אז דער מאן. שיקט איר עס זי זאל עס גיין טובל'ען, זי גייט עס טובל'ען און ווען זי פארלירט א עסצייג, קומט עס א סעט און אן ס'איז גאלד פלעיטעד, ס'קאסט אסאך געלט, איז די ערשטע זאך וואס ער טוט איז ער האקט אן דאס ווייב, אחת אחת. ואחת, אחת ושתיים, ס'דא איך האב געזען די ספרדישע מנהגים איז דא אז ווען מ'קומט אהיים מיט די שענות נאכדעם וואס מ'האט שוין אין שול אויסגעקלאפט די שענות זאל מען אנקלאפן דאס ווייב, ס'איז דא אזא מנהג, קען זיין ס'איז א סגולה כ'ווייס נישט, עניוועי איז זאגט זי מיר זי האט אלץ מורא געהאט צו טובל'ן, זי האט אלץ געזאגט איר מאן אז זי טובל'ט אבער זי האט קיינמאל נישט געטובל'ט ווייל. טאמער פאלט אריין אין די מקווה א עסצייג, עס איז א כלים מקווה, ווי אזוי עס ארויס נעמען, און נאכדעם ווען מען ליידיגט עס אויס, אבוויעסלי איז דאך דא ווער עס זאל עס צונעמען ווייל עס איז גאלד פלעיטעד, איז למעשה איז קומט זי דא זייט זי האט דיסקאווערט אז ס'איז דא א מקווה וואס מען קען מאכן זיכער אז די קליינע יוטענסעלס די דישעס די עסצייג פאלן נישט אראפ, סובאלד עס איז עלף אינטשעס קענסטו עס גראד אויפהייבן, אזוי האב איך געמאכט די מקווה ס'זאל האבן אזאלכע סטעפס. ס'איז מורא'דיג. ס'האט אויך סטעפס פאר א קורצע פרוי, און א לאנגע פרוי זאל זיך נישט מוזן צופיל איינבייגן. עניוועי, איז איז בין איך דא געווען א גאנצע נאכט מאנטאג ביינאכט, און איך בין דא יעצט אינדערפרי, ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען, איך האב אלעס בודק געווען פארדעם, ס'א מחיה. עניוועי. אז זיצנדיג א גאנצע נאכט און טראכטן, נישט האבן וואס צו טון, ווייל כ'בין צו נערוועז צו לערנען, צו נערוועז מעיין זיין אין א סוגיא, ווייל מ'דארף זען ס'זאל גארנישט געשען קיין אומגליק, קען טרעפן א קאפי אויך אין די מקווה, איי וויאזוי ס'קומט אריין אויף דעם זאלסטו נישט פרעגן קיין קשיות, דער בעל דבר האט שוין זיינע וועגן, אונזער הייליגער רבי דער סאטמאר רב האט געזאגט אז די גאנצע זעקס טעגעדיגע מלחמה מיט די נצחון איז געווען דער סמך מם האט זיי געהאלפן, דער סמך מם איז זייער גרויס ביי מקוואות, כ'קען ענק פארציילן זאכן אנבעליוועבל, עניוועי. איז איינמאל בין איך געווען אין ספעין כ'האב געמאכט א מקוה כ'האב אויסגעטריקנט אלעס און פלוצלינג איך גיי פאר ס'נעמט זיך רעגענען גיי איך און איך קוק זעה איך אז ס'קומט אריין שוין שווארצע רעגן כ'האב געמיינט אפשר דער דאך איז נישט זויבער איך האב דאך אבער אפגעוואשן דעם דאך כ'וואש אויף דעם דאך די צינורות גיי איך ארויס זעה איך ווי דער גוי נעקסט דאר ער וואוינט אין א הויז אן אפארטמענט בילדינג ס'איז בערך פופציג פיס אוועק פון די מקוה. און פון זיין פארטש ער ענדיגט צו טרינקען די קאפי געט ער עס א גיס אין די לופט און ס'פאלט ארויף אויפן דאך פון די מקווה ס'איז אריינגעקומען שווארצע קאפי. עניוועי, מ'דארף זייער וואטשן וואס מ'טוט. איז אזוי אז דו האסט עס געזעהן ווייסטו אז ס'איז כשר. איז למעשה, זיץ איך און איך טראכט, וואס טראכט איך? וואס טראכט א מענטש? ווייסט די מעשה? א מענטש זיצט און לאכט א גאנצן טאג. פרעגט מען אים וואס לאכסטו? זאגט ער איך טראכט אז ווען אלע ביימער פון די גאנצע וועלט וואלטן געווארן איין בוים. און אַלע װאַסער פֿון דער װעלט װאָלטן געװאָרן אײן װאַסער, און אַלע העק פֿון דער װעלט װאָלטן געװאָרן אײן האַק, און אַלע מענטשן פֿון דער װעלט װאָלטן געװען אײן מענטש. און װען דער מענטש זאָל אָפּהאַקן אַ בױם און ס'זאָל אַרײַנפֿאַלן אין װאַסער, װאָס פֿאַר אַ גרױסע פּלאָטשקע ס'װאָלט געמאַכט, װײַל אַלעס איז דאָך קינג-סײַז. איז װאָס זיץ איך און איך טראַכט? איך טראַכט נישט פֿון אַ פּלאָטשקע, איך טראַכט פֿון אַן אַנדערע זאַך. איך טראַכט פֿון אַזאַ זאַך, װאָס. איז זיץ איך און איך טראַכט, אַז ס'איז דאָ מענטשן װאָס האָבן חתונה, האָבן חתונה. זיי קויפן א סעט דישעס, מען קויפט עס פאר זיי אין פעקט, די אינלאס צו די עלטערן, און מיט דעם פאטס און פענס גייען זיי אין קבר אויך, איטס אנבעליוועבל איזנט איט? וועלכע מענטש טוישט די פאטס און פענס? וועלכע מענטש טוישט די דישעס? אנבעליוועבל! די ספרדים? יעדעס יאר נייע סעטס, נייע עסצייג, וואס דא טוט זיך? נייע דישעס. אנבעליוועבל! ס'דא דא א ספרדישע סטאר אויף עוועניו פי, זי פארקויפט אזויפיל סחורה, איך האב איר געמאכט דארט א כלים מקווה, דו ווייסט וואס דארט טוט זיך אפ א טאג? אנבעליוועבל! סא דאס איז א זאך וואס מען דארף אויכעט צולייגן צום שלום בית, ווייל איך האב באקומען זייער אסאך טעלעפאן קאלס, איך האב גערעדט וועגן דעם ענין פון ס'דא די פילס וואס ס'מאכט אז מ'זאל ווערן אראוזד, און מענטשן אפילו פון דרייסיג יאר און העכער האבן מיך אפגעקאלט, זיי האבן קיינמאל נישט געוואוסט און זענען זייער זייער צופרידן ווייל זיי האבן שוין געמיינט אז זייער לעבן איז פאראיבער. און ס'איז אנבעליוועבל אז ס'איז דא אזא מציאות אז מ'קען ווי מ'זאגט זיך ווייטער שטעלן אויף די פיס. האב איך זיי געזאגט, איך וועל דיר זאגן די אמת, ביי אונז איז די פראבלעם מ'טאר דאך גארנישט רעדן, איך האב געהאט א שכן און די שכן האט געהאט א פרוי, האט געהאט אפאר קינדער, שטעל דיר פאר די פרוי האט באקומען ברעסט קענסער. האט דער דאקטער געזאגט יו קעים וואן מאנט לעיט, קומסט א חודש פריער וואלט איך אלעס געקענט אפערעיטן און וואלסט געווען א געזונטע פרוי, און זי איז געשטארבן, זי האט איבערגעלאזט די קינדער, נעבעך, זי האט איבערגעלאזט איר מאן, אונזער פראבלעם איז אז מען האט אלעס אריינגעלייגט אין צניעות, מילא האט מען נישט געטארט רעדן וואס דאס הייסט משכב זכר, אריינשטופן דיין פיפיק אין יענעמס אחור, און אריינשטופן אין א מיידל'ס לאך, און עס איז געווען פרעגנענסיס, עס איז געווען אלעס, איך מיין איך דארף עס נישט איבער'חזר'ן, יעצט דארף מען אריבערגיין צו די העלט עספעקט. אז ס'איז דא פרויען וואס זיי דארפן וויסן אז זיי זענען זייער וואלנערעבל צו באקומען קענסער רחמנא לצלן, ווייל א פרוי דעוועלאפט די בעיבי ווייל זי האט אזאלעכע הארמאונס, די הארמאונס איז די זעלבע דעוועלאפמענט וואס די הארמאונס טוען זיך דעוועלאפן, די זעלבע איז דא הארמאונס פון די קליפות פון קענסער רחמנא לצלן, און ביי א פרוי טוט זיך עס אסאך שנעלער דעוועלאפן און מער דעוועלאפן ווי ביי א מאן, ווייל זייער באדי איז געמאכט ס'זאל דעוועלאפן הארמאונס. ווען נישט וואלט מען זיך נישט געקענט דעליווערן קיין קינדער, און במילא דארף מען לערנען מיט די פרויען אלע זאכן, דאונט פוט איט אין, אין צו יראת שמים, מען טאר נישט רעדן, שעמסט דיך צו רעדן מיט דיין קינד? מען דארף אויפשטעלן געהעריג אזוי ווי עס איז דא אויף יעדע זאך איז דא ארגענעזעישאנס דארף מען אויפשטעלן אז אזוי ווי זלמן לייב פיליפס, דער וואס האלט אז ארגענטינע איז אין ארץ ישראל און די ציונים האבן געטשעפעט און במילא האט מען פארברענט א שול אין ארגענטינע, דער זעלבער בהמה, פונקט ווי ער לערנט דארט פאר הלכות נידה, איין מאל א וואך דארף מען פארלערנען הלכות רפואה, ס'זאל קומען געהעריגע דאקטוירים, עס איז אזוי וויכטיג פונקטליך ווי דער שיעור פון הלכות נידה, ווייל וואס מען טאר נישט איז א זייער א וויכטיגע זאך און וואס מען מוז און מען דארף איז נאך אזוי וויכטיג. און דער עולם איז זייער טרוד על המחיה ועל הכלכלה, איז במילא דארף מען אראפנעמען דעם שיעור פון די וואך, איין שיעור נעם אראפ, מען דארף רעדן צו די פרוי, די דעוועלאפמענט פון איר באדי, נאכדעם וואס זי האט חתונה, אלעס טוישט זיך, די הארמאונס, א פרוי דארף האבן פעטי הארמאונס אז זי זאל קענען ווערן פרעגנענט, און זי דארף וויסן וואס זי מעג עסן און וואס זי טאר נישט עסן, שי שודנט ביקאם אווערוועיט, און די זעלבע דער מאן, ער דארף וויסן זיינע זאכן, האו היז באדי איז דעוועלאפינג, ענד האו איטס דיטיריערעיטינג ווען ער איז צוואנציג.

דער אייבערשטער זאגט דו היט דיך און איך וועל דיר העלפן. און די זעלבע איז אין עניני שלום בית אויך, מען דארף וויסן מען דארף קויפן א טאפ, א פרוי קלינט א גאנצע טאג דעם טאפ, ס'איז שוין פארברענט, ס'איז שוין צוגעברענט, די הענטל איז שוין לויז, ס'קען חלילה אראפפאלן און פארברענען איינעם, מען דארף מאכן ווי מען זאגט קאנסטענטלי אפגרעידן יור אינווענטארי און יור האוז בעלאנגינגס און אזוי ווייטער. און אויך נישט נאר וועגן סעקשועל דרייוו דארף מען קענען די באדי, מען דארף וויסן וועגן הארץ פראבלעמען, וועגן אטעמען, די לאנגס, ס'איז דא אזויפיל פראבלעמס דעט דעוועלאפ עז טיים גאוס ביי און יו העוו טו בי אן טאפ אוו איט. און ביי אונז איז אלעס געווען א סוד, מען האט נישט געטארט לערנען, מען האט נישט געטארט רעדן, מען האט גערעדט און מען איז געווען א מנוול, אין די צייט לערנט מען תורה, די תורה איז כי הם חיינו ואורך ימינו, אבער זאלסט געדענקען איין זאך, מען דארף האבן א געזונטן גוף צו קענען לערנען תורה, און ממילא איז. דער בריאות הגוף איז א חלק פון לימוד התורה. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז די נעקסטע וואך געפאלט זיך די יארצייט פון אונזער הייליגן גרויסן זיידן דעם טשענגערע רב רבי אשר אנשיל פון טשענגער, דער ערשטער טאהשער רבי איז געווען א תלמיד זיינער, אזוי פלעגט מען אלץ זאגן דער טאהשער רבי איז געווען א בעל מופת גדול, ער פלעגט זיצן און לערנען תורה. ער געהאט א שטוב מיט קינדער, קיין פרנסה איז נישט געווען, ס'איז נישט געווען פון וואס צו הייצן, פלעגט ער זיצן און לערנען תורה אונטער די דאכענע, און ס'איז אזוי קאלט געווען אז די פינגער זענען אים פארפרוירן געווארן, האט דער הייליגער באשעפער געזאגט פארן מלאך רפאל גיי הייל אים אויס, און געב אים ער זאל קענען האבן פרנסה, האט אים דער מלאך רפאל איבערגעגעבן די שליסל פון רפואה. ער האט געהאט די שליסל פון רפואה, ס'איז געווען אן אפטייק וואס ס'פלעגט מאכן אסאך געלט אין טשענגער, ווייל אלע אידן זענען געקומען צום טשענגערע רב, האט טשענגערע רב געמאכט א פועל דמיוני, ער האט זיך געמאכט אזוי ווי ער געט צו א רעצעפט, אזא פרעסקריפשאן, און ס'איז געגאנגען איינטוישן, האט עס איינגעטוישט, און שוין. דער אפטייקער האט שוין געוואוסט דאס געט מען אביסל וואסער, דאס איז ס'איז נישט קיין באמת קיין פרעסקריפשאן, דאס איז די ברכה פונעם צדיק, נאר כדי ס'זאל נישט הייסן קיין גרויסער מופת האט ער עס מלביש געווען אין טבע, און ער האט געמאכט אסאך געלט, שפעטער האט ער פארקויפט דעם סטאר, און דער נייער אפטייקער האט נישט געוואוסט פון דעם, ער האט געזען טשענגערער. פרעסקריפשאנס האט ער נישט געוואוסט וואס דאס איז האט ער עס נישט אויסגעפילט און ער האט טאקע נישט געמאכט אזויפיל געלט האט דער צווייטער אפטייקער געפרעגט דעם ערשטן פארוואס מאכסטו געלט און איך מאך נישט זאגט ער וואס טוסטו מיטן טשענגער רב'ס פרעסקריפשאנס זאגט ער איך איך פיל זיי נישט איך ווייס נישט וואס דארט שטייט זאגט ער אה אבער געט סתם אביסל וואסער מען טשארדזשט א פרייז. געווען זייער א גרויסער מענטש, ס'איז אפילו דא פון אים כתב יד וואס די טשענגערער קינדער האבן, וואס איז ממש מען זעהט דארטן סגולות מיט רפואות מיט זאכן, און אין די משפחה ווייסט מען אז דאס אלעס האט ער מקבל געווען פון מלאך רפאל דעמאלטס ווען ער איז אים געקומען היילן, עס איז געווען די אמאליגע צדיקים, מען האט געלערנט, מען האט געהארעוועט, ער האט געמאכט ספרים, און אים זאג איך, ס'איז ממש אינטערעסאנט היינט, יעדער ליידיגייער קען ווערן א רבי, און נאך א זאך מען ווארפט צו נאך מיליאנען, איך הער אז סרול האט שוין די גאנצע פינף און צוואנציג מיליאן דאלער אויך, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת אבער מען ווארפט צו נאך מיליאנען, מען דארף גארנישט קענען און מען איז א רבי, עניוועי איז איך מיט יארן צוריק, סאך יארן צוריק האב איך געהאט א גרויסן מופת ביים טשענגערע זיידענס ציון, כ'האב עס שוין פארציילט אפאר מאל אויפן האטליין, ס'איז געווען אז מען איז געקומען צו מיר נאך געלט, ר' בנימין זאב זוסמאן איז געקומען נאך געלט אז מען בויעט איבער דעם טשענגערע בית החיים ווייל קיען מיט בעלי חיים דרייען זיך דארטן, און מ'האט געדארפט אפקויפן פון די גויטע די פלאץ, און מ'האט אויך געדארפט מאכן א געיט, און מ'האט געדארפט האבן דעמאלטס א סכום פון געלט, און איך האב אים געזאגט איך האב אוועקגעלייגט פאר די קינדער חתונה צו מאכן, איך געב עס דערווייל. כ'בין געווען זייער נישט געזונט עפעס דעמאלטס, און די דאקטוירים האבן געסטראשעט מיט די ארגסטע זאך וואס ס'איז זיך נאר דא. די סוף איז געווען אז כשם שנכנס כך יצא ס'איז נישט געווארן געבליבן קיין זכר דערפון ברוך השם, און ס'איז געווען נאכדעם וואס כ'האב געגעבן דאס גאנצע געלט. א שטיק צייט שפעטער האב איך זיך גע'חלומ'ט, און ס'קומט צו מיר איינער און זאגט מיר איך הייס אשר אנטשל בן שמואל הלוי, דו וועסט זיין געזונט מערטשעם, און איך האב נישט געוואוסט ווער דאס איז אשר אנשל בן שמואל הלוי האב מיך אויפגעוועקט בין איך געגאנגען דעמאלטס האב איך געווען סוכות אין טאהש האב איך געפרעגט טאהשער רעבין פארטאגס געגאנגען אין מקווה זאג איך אים רבי איך האב מיר דאס און דאס געחלומט ווער איז דאס אשר אנשל בן שמואל הלוי קוקט ער אויף מיך אן און זאגט ער דו ווייסט נישט דאס איז דאך דיין זיידע דער הייליגער טשענגערער רב זאגט ער נאכן ביסט געהאלפן און פארטיג די סוף איז געווען אז ברוך השם. ס'פארט אלעס א מחיה, איך וויל אויך זאגן דעם עולם, באמת מען בויעט דארט איבער, מען מאכט א מקווה, זיי האבן מיך געבעטן צו מאכן, האב איך געזאגט איך מאך נישט קיין בית החיים מקווה'ס, אונז האב מיר גענוג צרות מיט מקווה'ס וואס אונז מוז מיר בויען, און ס'זאל זיין השגחה, איך וויל נישט האבן גארנישט צו טון מיט קיין בית החיים מקווה'ס, איך האלט אז דאס איז די ארגסטע זאך וואס מען קען מאכן, און מען דארף אוועק שטיין פון דעם, ס'איז דא אין איהעל, אין שאטראל אוהעל, איז דא ביי ישמח משה'ס ציון איז דא א. מקווה, ר' סענדער דייטש האט עס געבויעט אז ווען מ'גייט צום ישמח משה זאל מען האבן א מקווה, און ס'איז נישט מער ווי שאובין בהמשכה, ס'איז גארנישט, ס'האט נישט קיין רעגן וואסער. ויהי היום בין איך געפארן צום ציון פון ישמח משה, טרעף איך דארטן אין האטעל האט זיך געדרייט א יונגערמאן, דאס שיינע האטעל אין אוהעל, און ער זאגט מיר נאך א מזל סאטמאר האט געבויעט דא א מקווה, ווייל מיין ווייב האט געדארפט האבן א מקווה אייער נעכטן און זי האט גענוצט די מקווה אין בית החיים, זאג איך אבער רבי דאס איז נישט קיין כשר'ע מקווה. דיין פרוי איז א איסור נידות, און קום איך נעם דיך מיט מיין קאר, מיט דיין ווייב, מיט דיך, און איך טראג דיך אריבער די גרעניץ אויף טשעכן, אויף קאשיצע, דאס איז קאשוי, דארט איז דא א מקווה פון דער אלטער היים נאך פארבליבן א קוואל מקווה, א ריזיגע מקווה, זאג איך קום איך נעם דיך, ווייל דו, דיין ווייב איז א נידה דאורייתא. עניוועי די אינגערמאן האט עס זייער וויי געטון, ער קומט אויף קברי צדיקים, דער ווערט נכשל מיט אזא איסור, אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. ס'האט מיך אויך יעצט אנגעקאלט עפעס א אינגערמאן א רב, ער הערט אויס שיעורים אויף מקוואות, און ער פארט יעצט עפעס דארטן אויף בארצעלאנע, איך ווייס, ער וויל וויסן וואו ס'איז דא א כשר'ע מקווה, זאג איך רבי ס'איז נישט דא, זאג איך אפילו די מקוואות אונז בויען פאר בארצעלאנער פרויען איז געבויעט מיט קונצן און מיט היתרים, עס איז נישט דא קיין געהעריגע השגחה, פאר דיר איז נישט דא א מקווה, טו איינס פון צוויי זאכן, אדער שטופ אפ דיין טריפ, געזאגט ביז דיין פרוי וועט זיין ריין אדער וועסטו דיך צוריק האלטן דעטס אלל, האט ער מיר געזאגט ביסט גערעכט ער פארשטייט עס ער איז א רב ער פארשטייט עניוועי ס'טוט זיך יעצט אויך וועגן די כשרות עמי מעגעזין שרייבט אריין ווי כשר אלעס איז מען בלאזט אן די לינגען די גמרא ברענגט אז ס'געווען א גוי וואס האט געמאכט משכב זכר מיט א טויטע בהמה דאס איז וואס די שוחטים טוען דער עמי האט געברענגט פיקטשערס איך ווייס נישט פון ווי ער האט עס גענומען ס'איז מסתם צוזאמגעשטעלט אין פאוטאשאפ אז מ'באקוקט מ'באקוקט איך וויל דיר עפעס זאגן די שוחטים זאגן אסאך אן אנדערע פיקטשער וואס ס'גייט פאר נעבעך, קומען זיי פארדרייען א קאפ אלעס איז כשר, מהודר, עניוועי, און די אינגערמאן האט עס מורא'דיג וויי געטון, זאג איך הער אויס ס'האט עס געבויעט ר' סענדער דייטש, גיי זאג אים, זאגט ער איך שעם מיך כ'בין א אינגערמאן, בין איך אים געגאנגען זאגן בין אהיים געקומען האב אים געזאגט זאלסט וויסן די מקוה האט מכשיל געווען א אינגערמאן מיט איסורי נידות איסורי כריתות, שוין. ס'אדורך דריי פיר חדשים און דער ר' סענדער דייטש האט שטארק געקרענקט, ער האט געהאט קענסער מיט אלעם, א וואך פאר ער איז אוועק לאט ער מיך רופן, איך האב מיך געווינדערט וואס וויל ער פון מיר, געט ער מיר אזא זאג ער האט שווער גערעדט, דו געדענקסט דעם מקווה אין אי-על? דאס האט מיך געטריבן אין קבר, פון דעמאלטס האב איך מיך נישט בארואיגט. און נאכדעם איז געווען נאך א מעשה אז די פרוי די וואס האט געהאט די שליסל, און א פרוי וואס האט געהאט די שליסל פון די מקווה, מען האט איר אנגעזאגט זי טאר נישט ארויסגעבן נאר פאר מענער, און זי דארף זאגן ס'איז פאר מענער, און דא איז געקומען א פרוי, זי האט געוויינט צו איר, א פרוי האט דאך א ווייעך הארץ, האט זי עס געגעבן די שליסל, שטעל דיר פאר, זי האט עס געגעבן פארן מאן, אבער זי האט געוואוסט די פרוי גייט צו טבילה דארט, און עפעס אפאר טעג נאכדעם האט מען זי נישט געטראפן, האט זי זי פלעגט פארקויפן וויין, זי האט געהאט אין קעלער וויין, זי פלעגט פארקויפן, זעהט אויס איינער האט איר אראפגערופן אונטן זאל קויפן וויין, א גוי, און ער האט אראפגענומען עפעס א שמאטע דורך צו זייען דעם וויין, און האט עס איר אריינגעשטופט אין מויל און זי איז דארטן געשטארבן, זי האט נישט געקענט אטעמען, און זעהט אויס ער האט גע'גנב'עט א גאלן וויין, איך ווייס נישט וואס ס'איז געווען, מען האט זי געזוכט עפעס אפאר טעג, דריי פיר טאג, זי האט אנגעהויבן צו שטינקען געפערליך, מען איז נאכגעגאנגען נאכן שטינק און מען האט זי געטראפן טויט. זאלט וויסן מען שפילט זיך נישט ארום מיט די זאכן, האב איך געזאגט איך וויל נישט בויען קיין מקוואות, אבער מען בויעט א שול, מען בויעט די אלע זאכן, ס'איז זייער א שיינע זאך, אבער איך האב ענק שוין לאנג געזאגט איך בין נישט קיין חסיד פון די אלע פארעכצער אויף קברים, האב ענק שוין מסביר געווען אין אונגערן אז דו גייסט אין די גרויסע שטעט אין בודאפעסט איז דא גאנצעטע גאסן דו קענסט נישט דורך גיין ס'איז דא די הונגער איז גרויס און ס'שטייען דארטן מיידלעך די זונות און זיי פרעגן אויף ענגליש יו וואנט טו גאו זי ווייסט אפילו נישט וויאזוי מען זאגט עס מען האט זיי אויסגעלערנט. יונגע מיידלעך פון פופצן און זעכצן יאר, ס'איז דא אסאך רעפיודזשיס, הגם מ'האט זיי נישט אריינגעלאזט, אבער מיידלעך לאזט מען אריין, ווייל אשה כלי זיינה עליה, אזוי זאגט די גמרא, עניוועי, עס איז יעצט נישט וויכטיג, איך בין נישט קיין גרויסער חסיד פון די אלע געפארעכצער, עטס ווייסטס מיין פאליסי, דו ווילסט פארן, פאר איש וביתו, און אויסער דעם, ס'איז דא דער מאקאווער דעם בעלזער'ס מחותן, דער גרויסער מכה וואס ער איז, ער איז א טשענגערער אייניקל און ער פארט, דארט, כ'מיין ער פארט יעדעס יאר, כ'האב אים שוין אמאל געטראפן דארטן, און דער מאקעווער האלט איך דאך פון אים גארנישט, כ'האב אמאל געהאלטן אז ער איז א מענטש, היינט האלט איך אז ער איז קיין מענטש אויך נישט, מילא ירא שמים האב איך קיינמאל נישט געהאלטן פון אים קיין גרויסע זאכן, ער האט געוויסט אז ער נעמט אהרן מאטכעלען וואס איז א שטריק פון די גאס, און ער האט געוואלט זיין בעלזער רב'ס מחותן, יעדער האט זיך צוריק געצויגן, מ'האט געוויסט אז דארט איז געווען הזרעה מלאכותית, און מ'האט געוויסט אז דער בעלזער איז א שווערער בחור דורכצוקומען.

די דין תורה איז געווען ביי א קאלטן ליטוואק ביי די עדה החרדית, ר' פנחס עפשטיין, און די דין תורה איז געווען אזוי, דער אלטער שומר אמונים רבי ר' אהרל ראטה האט געגעבן דעם שלחן הטהור אז ער דער ר' אברהם יצחק קאהן דער תולדות אהרן רבי זאל עס ענדיגן, צו ענדיגן, ער האט צוגעלייגט דארט מעשות פון אונטן, דער סוף איז געווען אז ס'איז געקומען צו דרוקן, און דער שומר אמונים האט שוין נישט געלעבט האט דער תולדות אהרן עס געוואלט דרוקן. האט אברהם חיים ראטה געשריגן, איך דאס איז דאך מיין טאטנ'ס ספר, און איך בין א יורש דאורייתא, ס'געווען א דין תורה, וועם עס קומט זיך די חזקה פון צו דרוקן און די הכנסה. בקיצור, אינמיטן האט ער געזען, דער אברהם חיים ראטה, אז ער שטייט אביסל שוואך, האט ער געזאגט, מיין טאטע העט קומען דא און ער העט זיך אננעמען פאר מיר, רופט זיך אן דער קאלטער ליטוואק. הרב פנחס עפשטיין, אויב דיין טאטע קען קומען היינט הערסט, זאל ער יעצט קומען. אויב ער קומט וועל איך אים זאגן אז די דין תורה איז אז אברהם חיים געווינט אלעס. ער האט זיך גענומען מאכן ליצנות, דיין טאטע קען נישט קומען, ער וועט נישט קומען און האב נישט קיין מורא. די זעלבע דא אויך. פארשטייסט? דער ראדאמישלער רב העט זיך נוקם זיין. אונז האמיר געהאט איין רב די לעצטע איך ווייס פופציג יאר זיין הקפדה געשאט אויפן פלאץ. ס'איז געווען הרב שלום פרוכניקער. ר' שלום האלבערשטאם ער ליגט אין צפת גראדע, ער געווען זידיטשויווער רעבע, ער האט אבער ס'געווען אמאל מ'האט אים נישט געוואלט געבן א דירה אין די פראדזשעקט, ס'געווען דארט די שיקסע וואס האט אים אויפגענומען, האט ער גענומען דעם שטעקן האט איר אנגעמאקלט, בקיצור מ'האט אים געוואלט איינזעצן מ'האט מסביר געווען אז ער נישט געזונט מ'האט באצאלט אפאר טויזענט דאלער און ס'איז אלעס געפארן, אבער אן אנדערנ'ס הקפדה, סא אז ער גייט זיך אננעמען פאר זיין שוואגער חיים האלפערן און ער מישט נאך אריין זיידעס מיט אלעם איז ער ביי מיר א אויסגעשפילטער מענטש. ש. איי דאונט טראסט אים עניטינג. ווער ווייסט וואס מ'עט מארגן אויף אים הערן. איין פאה קורץ איינע לאנג. קען זיין א זונה האט זיך אמאל איינגעשפאטעט אין איין פאה און זי האט'ס אים אפגעריסן בטעות צו געהעריג. די גמרא זאגט ביי אמנון און תמר נימא קשרה לו זי האט אים א פאדעם אריינגעלייגט דארטן ביי איר פלאץ און ווען ער איז אריין מיט זיין אבר מיט זיין ערווה איז די פאדעם האט דורכגעשניטן די ערווה און ס'האט אים געמאכט א כרות שפכה. ווער ווייסט אפשר האט איינער אנגעכאפט זיין פיינט אים געוואלט מאכן א כרות ש. איך טראסט אים היינט גארנישט. מענטש קען זיך אננעמען פאר א חזיר מפורסם און נאך זאגן די זיידעס וועלן זיך נוקם זיין? וואטס גאוינג אן היר? עניוועי איך הער אז ער פארט מיט אן עולם ווייס איך שוין אז מען דארף נישט פארן ס'איז שוין נישט אזא גרויסע מצוה אהיב עושה בבאי אבות ואחשב שניא. איך דענק דער אדער רב איז אמאל געפארן דארטן איז אריינגעקומען עס איז געווען א בית החיים שטיבל א טהרה שטיבל דער אדער רב האט געזאגט ס'כאפט אים אן א ציטער אדער רב איז אויך געווען אן אייניקל איז למעשה ס'איז געווען אמאל א געפאר איך בין געפארן אין שי' בית אב האט מתפלל געווען איך פלעג אויך אלץ טרעפן דארט מענטשן אבער ווען ס'ווערט אין די מאסן געפארעכץ איז גרויסע צרות ס'איז געווען א גלאט כשר'ע האטעל. וואס הרב האפמאן פלעגט געבן א הכשר, און די האטעל האט זיך שוין לאנג פארקויפט פאר גוים, ס'האט נאך דעם נאמען אז ס'איז א אידישע האטעל, ס'איז שוין נישט דא דארטן קיין כשר, ס'איז שוין נישט דא גארנישט, ס'איז גרויסע צרות, הרב האפמאן לעבט שוין נישט, ער ער איז געווען דאך א אלטער מורה הוראה, ער פלעגט זיך אומקוקן אויף די שחיטה אויף אלעם, היינט שוין זעקס מאל געטוישט רבנים, ס'איז דא איינער קעסטנבוים א סאטמארער, די שוחט.

אויף זיך, ווייל אין די גארליצער מקווה אין בארא פארק פלעגט ארבעטן א גרויסער חזר, ארטער סאמעט, מען פלעגט געבן פאר די בחורים געלט, און מען האט שוין געווארט יעדן אינדערפרי אז דער חזר זאל קומען און ער זאל קענען שטופן אין אחור פאר בחורים, סאו לאמיר זיין זייער קערפול. א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש און כל טוב.